א גוטן ערב שבת קודש פרשת שמיני. ס'איז אויכעט פרשת פרה, און ס'איז אויכעט שבת מברכים חודש ניסן. אזוי ווי ס'די וואך איז פרשת פרה און ס'איז טהרה, וויל איך אביסל רעדן פון טהרת ישראל, אזוי ווי אלע יארן, און איך וויל קודם ארויפלייגן וואס אנדערע מענטשן האבן צו זאגן, מ'זאל נישט זאגן אז נחום ראזנבערג מאכט סתם משוגע די שטאט, איך וויל עטס זאלט אויסהערן וואס אנדערע מענטשן האבן צו זאגן, נאכדעם וועל איך ארויפלייגן א דרשה, און דארטן וועט עטס הערן ווי. שוואך ביי אונז איז דער גאנצער ענין פון טהרת המשפחה און פון טהרת ישראל, אבער אונז האבן מיר א מורא'דיגן לימוד זכות, אין ענין פון ציונות זעמיר אונז אלע ריין, ווייל ס'איז שוין נישט דא היינט קיין ציונות, הערטס עס אויס און זעהטס וואס ס'טוט זיך. א גוטן, ס'איז יעצט דינסטאג ביינאכט. פאר די וואס ווייסן נישט ווער איך בין, איך הייס לוזר מייזעלס, Loser Meisels actually, מיין ליגעל נאמען איז לוזר מייזעלס, איך בין א ריעל עסטעיט עידזשענט דא אין מאנסי, איך טוה ברוך השם, רעזידענשאל ריעל עסטעיט דא אינעם מאנסי עריע און קאמערשאל ריעל עסטעיט אלל אווער די סטעיט און צוזאמען מיט מיינע פארטנערס אין אנדערע סטעיטס ברוך השם העלף איך מענטשן קויפן און פארקויפן ריעל עסטעיט נעישאן ווייד און די אייבערשטער העלף ווייטער. איך וויל דא רעדן א מינוט א זאך. און ס'איז ס'קען זיין אז ס'וועט ווערן אויסגעטייטשט אביסל קאנטראווערשאל, אבער לא עת לחשות ויהי רצון שלא יצא שום מכשול מידי, און זאל דער אייבערשטער העלפן ס'זאל אנקומען צו די ריכטיגע מענטשן, און טשעינדזש וויל העפען, און מיט'ן אייבערשטער'ס הילף וועט עס געשען, און אזוי וועט אלעס ווערן מסודר. איך וויל צו ענק ארויסרעדן א זאך, איך פאר פאר פאר א ליווינג בין איך א ריעל עסטעיט עידזשענט. דאס מיינט איך העלף מענטשן קויפן און פארקויפן פראפערטיס. און ביי רעזידענשאל איז עס העלפן די מענטשן, העלפן מענטשן צו קויפן, פארקויפן און דינגען און פארדינגען הייזער ווי צו וואוינען. וועגן מיין ארבעט קומט מיך אויס צו רעדן. יעדן טאג מיט מענטשן, און איך רעד מיט מענטשן, און דאס איז מיין פרנסה, און די כלל איז אז ווען איך פרוביר צו העלפן א מענטש צו טרעפן א הויז, דארף איך פארשטיין וואס דער מענטש זוכט, ווי למשל וואסערע מין הויז, וואסערע מינע נעיבארס, וואסערע מין פראפערטי, און אזוי ווייטער ארום און ארום און ארום. מענטשן כאפן אבער נישט, איינע פון די זאכן אז מענטשן זיין העפי פון דעם, פון די הויז און פון די דיעל, מוז זיין אז די עיריע זאל שטימען פאר עס, פאר פאר זיי, פאר די משפחה, און ס'זאל זיין א זאך וואס קען זיך אויסארבעטן. אונז אידן האבן מיר נאך א זאך וואס אונז דארפן מיר קוקן, דאס איז למשל מקווה'ס, מקווה'ס טהרות. פאר שבת און ימים טובים, פאר שבת און ימים טובים, ווי ווייט מען דארף צו וואקן. סאו ס'קומט מיר אויס אסאך צו רעדן, און אנפארטשענעטלי מוז איך עגרי, מוז איך עדמיטן צו די פעקט אז דער עולם זאגט מיר אין גרויסן אז די קצת, טאקע נישט א גרויסע עולם, באט איך וויל נישט אריינגיין אין קיין נומבערס פונקטליך.

ווי העוו טו ליוו אין ריעליטי, מען דארף לעבן אין די מצב, די מציאות איז אז זייער אסאך פרויען איידל גערעדט איז די מקווה א שווערע אפקומעניש, און דאס איז שוין איידל גערעדט, כ'האב געהאט קאפלס וואס האבן געזאגט אז זיי האבן זיך געפילט מורא'דיג בעטרעיט, מען האט זיי אויסגעטאפט זיכער צו מאכן אז אלעס איז גוט, מען האט זיי משוגע געמאכט מיט די נעגל זיכער צו מאכן אז אלעס איז נאטירליך, ווייל היינטיגע צייטן קען מען דאך שוין קאלערן קאלערן נעגל עס זאל אויסקוקן נאטירליך אויך, סאו האט מען קו מען האט זיי געדרייט די קאפ וועגן דעם, מען האט זיי געטאטשט איבעראל, מען האט זיי געהייסן זיך אויסשפרייטן די הענט און די פיס און נאכקוקן אלעס, רבותי דאס איז נישט נארמאל, די מציאות איז, לאמיר רעדן אפן. אין די לעצטע חודש אליינס האב איך שוין האב איך געהאט א קליינט וואס האט מיר געזאגט אז ער האט כלומרשט באקומען א היתר פון א רב אבוויעסלי אז די מציאות איז אז די מקווה האט געמאכט זיין ווייב א מורא'דיגע מענטל איבערגאנג ווי מען רופט עס אין אידיש ממילא וועגן דעם איז זי פטור פון גיין אין מקווה און עס קען אלעס זיין מסודר ווייל ס'איז באמת א שאלה פון פי פאר איר זאל זיין פיקוח נפש אז זי גייט אין מקווה ווייל זי האלט עס נישט אויס. רבותי ווי גאטא וועיק אפ. די מציאות איז נישט נאר מענטשן. איך רעד פון איך רעד איך וויל נאר איך וויל נאר מגדיר זיין אז איך רעד פון היימישע חסידישע מענטשן. כ'האב נאכנישט געהאט אזא סטארי למשל איינער וואס די מאן גייט ווייסע זאקן שבת ניין דאס האב איך נאכנישט געהאט באט. טו בי האנעסט וויט יו גייס, כ'גלייב אז ס'איז זיכער דא פון דעם אויכעט ליידער. רעד איך יעצט פון חסידישע יונגעלייט מיט בארד און מיט די בערד און פאות וואס גייען דאווענען מיט מנין דריי מאל א טאג און האבן א שיעור תורה און גייען דאווענען מיט א גארטל און אלעס. רבותי ווי העוו טו וועיק אפ. די מציאות איז אז ליידער הונדערט איך. אויב נישט מער. פרויען היינט מכתחילה גייען נישט אין מקווה ווייל זיי האלטען נישט אויס די טראומא וואס זיי גייען אריבער. כ'האב פאר די א בקשה, איך האב א קשיא צו די אלע פרויען וואס ארבעטן אין מקוואות, עטס מיינט עטס זענטס גאט? עטס מיינט עטס זענטס גאטס פאליציי? אונז זעמיר ביזי דא, מען דארף בויען מקווה אין די שטאט, אין יענע שטאט, די דערפל, יענע דערפל, רבותי ביי אונז דא דארף מען אויכעט, ניין מען דארף נישט בויען קיין נייע מקווה'ס, אוודאי דארף מען אפדעיטן די מקווה'ס געהעריג, ניין איך רעד נישט פון דעם, איך רעד פון בויען נייע, אויסשטעלן נייע פרויען וואס ארבעטן אין מקווה'ס זאלן גרינגער מאכן פאר א פרוי צו גיין אין מקווה, א מקווה פאר א פרוי טאר נישט זיין קיין אפקומעניש, איטס אבאוט טיים אז מען זאל האבן פרויען וואס ארבעטן אין מקווה'ס, נישט קיין פערציג, פופציג, זעכציג, זיבעציג און אפ יעריגע פרויען. מען זאל האבן צוואנציג און דרייסיג יעריגע פרויען זאלן גיין אין מקווה וואס זאלן ארבעטן ביי די מקוואות, א פרוי וואס פארשטייט א צווייטן, פארוואס איז א פרוי וואס וויל זיך לאזן אביסל מער וואקסן די האר האט מורא צו גיין אין מקווה, יא אוודאי מען גיבט נישט גאר מען פארציילט נישט גארנישט איבער, אפילו למשל סאטמאר למשל איז דא א תקנה מען טאר נישט איבער זאגן, אבער די מציאות איז אז ס'ווערן איבער געזאגט. ס'איז א רשעות וואס דא גייט פאר. דרייען זיך ביי אונז היינטיגע צייטן קליינע קינדער וואס זענען בני נדה, פארוואס? ווייל די סטופיד שיקסע, אזוי רוף איך אן די פרויען וואס ארבעטן במקווה זענען אזעלכע רשעים וואס זענען רוצחים און שיקסעס, זיי ווילן זיין גאט'ס פאליציי און קאנטראלירן אנדערע מענטשן. אז דו האלסט אז יענער האט א פראבלעם איז יענער נישט גערעכט. האלט עס ביי דיר! דו נעמסט אחריות, דו גייסט עפענען דיין מויל און דו גייסט גיין און דו גייסט כאפן שיינע פרומע רעבעצן צי מיסעס וואטעווער יו קאל יור סעלף, די פרוי גייט נישט מער אין מקווה. חסידישע יונגעלייט אפילו מיט ווייסע זאקן שבת, יונגעלייט וואס דאווענען דריי מאל א טאג מיט מנין, קענען זיצן אסאך מאל זעקס און זיבן אויפטאגס אין שול און בית מדרש און לערנען מיט חברותות,

א פרוי וויל גיין אין מקווה גייסטו באטאפסט איר זיכער צו מאכן אז אלעס איז גלאט. עטס שעמט זיך נישט? אז דו ביסט א לעסביען ארבעט נישט אין קיין מקווה. הער אויף צו באטאפן פרויען ווייל דו ווילסט כלומרשט טשעקן. ערשט זאלסטו אראפגיין מיט די פרוי, מיט די ווייבל וואס גייט אין מקווה זאלסטו אריינגיין אין בור און זיך טובל'ן און איר אנכאפן איר הענט און זיך טובל'ן צוזאמען מיט איר, אוי כ'האב פארגעסן דאס מעג מען נישט. אבער רבותי! יעצט האלט מען נישט ליידער ווייט פון דעם. פאר די וואס ווייסן נישט לאמיך ענק מסביר זיין, יארן צוריק איז אין אלע בתי הוראות געווען אזא זאך א ספעשל פלאץ ווי פרויען זאלן קענען קומען אליין צו פרעגן שאלות. עטס ווייסטס פארוואס? ווייל אפילו לויט די פרומע וואס האלט אז די פרוי האט נישט קיין שום רעכט אויף גארנישט, די תורה, אונזערע חכמים, טראסטן די פרויען אז זיי פארשטייען אליין צו זייערע הלכות. אונזערע פרויען היינטיגע צייטן דארפן נישט האבן קיין פארטי, פיפטי, סיקסטי, סעווענטי פלאס יער אולד וואס זיי דרייען די קאפ ווען זיי גייען אין מקווה און זיי באטאפן זייער הענט און זייערע פיס און איך וויל נישט אליין זאגן ווי נאך ווייל ווער ס'פארשטייט פארשטייט זיכער צו מאכן אז ס'איז קלין דורך און אדורך און ס'איז נישטא קיין חציצה. וואס זענט עטס משוגע געווארן? א פרוי למשל וויל גיין פאר איינער איינער האט מיך פארציילט אז זיין ווייב האט געוואלט גיין פאר לעזער און די מקווה פרוי ווייבל דארט משגיח'טע וואטעווער ווי זי הייסט האט עס באמערקט האט באמערקט העי איך געדענק דיך פון צוויי דריי מאל און איך זעה אז דו ביסט געגאנגען פאר לעזער זאלסט געדענקען אז אייביג פאר דו גייסט אין מקווה דארפסטו זיך קלינען. דארפסט זיכער מאכן אז אלעס איז גוט, אז אלעס איז מסודר. רבונו של עולם, די מקווה פרוי האלט חשבון וועלכע פרוי ס'קומט אין מקווה? און ווי זעמער אונז? פארוואס גייט דא פאר? פארוואס טוט מען דאס? אונז האמיר א פראבלעם מיט די פירצה, מיט יענע פירצה, אוי חס ושלום מ'טאר נישט האבן קיין אינטערנעט, טאר נישט האבן קיין סאשעל מידיע, טאר נישט האבן גארנישט. פרויען ווערן

נאך רעד נישט איך איך רעד איך רעד איבעריג רבותי איך רעד איבעריג דו יור און ריסערטש עז דעי סעי אין אידיש ס'איז נישט נארמאל וואס דא גייט פאר ווי ניד ענד ווי דימענד טשעינדזש איטס עבאוט טיים אז אלע מקוואות זאלן אנהייבן צו עמפלויען פרויען אין די מקווה וואס זענען צוואנציג און דרייסיג יאר אלט וואס פארשטייען צו די מילעניעל דזשענערעישאן, וויט אלל דו רעספעקט, איטס טיים טו עמפלוי מילעניעלס ביי די מקווה'ס. ס'איז א חרבן וואס דא גייט פאר. איך בין א ריעל עסטעיט עידזשענט רבותי, איך רעד מיט מענטשן יעדן טאג, מיינע קלייענטס האבן מיר געזאגט, דעט דעי דאונט קעיר צו קויפן א הויז אויף א פלאץ וואס איז צוואנציג פינף און צוואנציג מינוט צו א האלבע שעה צו אפילו מער פון א האלבע שעה אוועק פון א מקווה ביקאוז דעי דאונט קעיר ביקאוז איט דאזענט ספיק טו דעם עני מאר. כ'האב עס נישט געגלייבט ווען מ'האט מיר עס געזאגט ווען מ'רעדט פון חסידישע אידן. באט ווי העוו טו ליוו אין ריעלעטי רבותי. ווי דימענד טשעינדזש. אויף וועמעס אחריות? ס'שטייט טאקע ס'שטייט טאקע רבותי. אז ווען א ערליכע פרוי גייט אוועק פון די וועלט און מעורר זיין ביי די לוויה איז א שאד זיך מעורר זיין פון צניעות. כ'טראכט צו מיר, אפשר איז די סיבה פארוואס אונז גייען מיר ליידער אריבער לעצטנס אזויפיל שווערע זאכן איז ווייל מען פייניגט אויס פרויען ביי די מקווה'ס און די פרויען ווילן נישט גיין אין מקווה. אפשר. כ'מיין מ'הערט דאך לעצטנס משוגענע מעשות, מ'דארף זיך אריינקוקן וואס דא גייט פאר. רבותי איטס טיים טו וועיק אפ, ווי דימענד טשעינדזש. הערטס מיר אויף מיט קירוב רחוקה פון בויען מקוואות אין אלע אנדערע געגנטער, ווייטע געגנטער אוואו ווייטע ס'איז אן געברויך חס ושלום, ס'איז א מורא'דיגע וויכטיגע זאך בויען מקוואות מרבה זיין טהרה בישראל, באט אונז דא אין ניו יארק דארפן מיר אונז מקוואות ווי אונזערע היינטיגע מילעניאל פרויען זאלן קענען גיין. און ווילאנג דאס איז נישט מסודר, וואסארא היתר האסטו צו גיין זיין ביזי און בויען מקוואות אין אנדערע געגנטער? פונקט פארקערט, ס'איז כאטשיג שוין אסאך ערגער. מיט דיין בויען די מקווה מאכט עס נאר ערגער, ווייל די פרוי זאגט דיר אז, יו נאו וואט, כ'גיי אריבער אזויפיל שווערע טראומא פון גיין אין מקווה, מאכסט מיר א נייע מקווה, גיי איך נישט מער, גארנישט, א גוטן טאג.

רבותי וועיק אפ, די היינטיגע מקוואות גייען פרויען און מיידלעך, ווער ס'ווייסט ווייסט און ווער ס'גלייבט מיר נישט זאל זיך נאכפרעגן. כ'מיין דאס נאמבער וואן, נאמבער טו ס'גייט דיר קאסטן צופיל געלט, ווייז און די אייפאנס ווייז און וואס גייט דיר גוט אהן געמענט, ווען דו בעטסט נישט פאר מקווה קיין דאלער, אדער בעטסט פינף אדער צען דאלער, בעט מען צוואנציג דרייסיג פערציג דאלער און אפ פאר א פרוי צו גיין אין מקווה. קודם וואסערע הימל געשריי איז דאס? א פרוי וויל גיין אין מקווה דארף זי צאלן צוואנציג דרייסיג פערציג דאלער? א מקווה איז געווארן א ביזנעס? אר יו גייס נאט עמבערעסד ביי יורסעלווס? פראם יורסעלווס? אונז זענען מיר משוגע? א מקווה איז א ביזנעס? א מקווה איז אן עקספענס! א מקווה טאר נישט זיין קיין ביזנעס! וואס גייט פאר מיט אונז? באט יו נאו וואט? דו טשארדזשסט יא צוואנציג דרייסיג פערציג דאלער דעמאלטס וויט אלל דו ריספעקט פעי פאר איט שטעל צו סערוויסעס וואס האסט מורא אז ס'דארף מען צאלן אנשטאט צוואנציג דאלער צו דרייסיג דאלער א שעה פאר א פרוי צו גיין אין מקווה גייסט דארף צאלן פאר א מילעניאל פֿערציק און פֿופֿציק און זעכציק דאלער א שעה. נאר געס וואט? צאל פאר די מילעניאל אפילו הונדערט פופציג צו צוויי הונדערט דאלער לשעה ווען זי איז א משגיח ביי די מקווה'ס, דאס גייט מאך אידישע קינדער גיין ווייטער גיין אין מקווה'ס און צוהעלפן אנדערע וואס ליידער גייען שוין נישט פאר מאיזה סיבה שהיא זאלן ווייטער צוריק זאלן צוריק אננעמען יא צו גיין. איז דען נישט ווערד? די געלט פאר טהרת ישראל? רבותי ווי ניד טשעינדזש, ווי קען דו בעטער, ווי שוד דו בעטער, ענד בעזרת השם ווי וויל דו בעטער, סאיז נישט קיין תכלית וואס דא גייט פאר רבותי איך גלייב עס נישט, איך בין א ליידיגייער פון ערשטן קלאס, מ'קען מיר רעדן אפן. ווייל ס'דא א זאך וואס דאס איז די פאנדאמענטל פון אידישקייט. איך דיעל מיט מענטשן, מענער און פרויען, וואס זענען ריעל עסטעיט עידזשענטס. איך ווייס ריעל עסטעיט עידזשענטס אין אנדערע און פרייע אידן וואס האלטן נישט גארנישט, אבער טהרת המשפחה ווייסן זיי אז מען דארף האלטן. צו זיי האלטן מיט אלע דינים אזוי ווי די שולחן ערוך הונדערט פראצענט? אנפארטשענלי. איים נאט סא שור, מ'קען זאגן יא, אבער אין מקווה גייען זיי. פארוואס? ווייל טהרת ישראל און טהרת המשפחה. פארוואס ביי אונז חסידים איז דא וואס גייען נישט? פארוואס ברענגט מען אויס אונזערע טעכטער און זיי ווילן נישט גיין? די פרייע פרוי קען גיין אין מקווה און די חסידישע מיידל נישט? נאר ליידער לאמיר פארט אפן רעדן, די מציאות איז אז ווען א פרייע פרוי קומט אין מקווה, אז ווען א פרייע מענטש, סא לאמיר גיין בעסער, אז ווען א נישט א היימישער קומט צו א היימישע פלאץ, איז מען אים מקרב מיט די טיפעניש וואס מען קען, און די היימישע שפייט מען ליידער בלוט, ליידער אסאך מאל אין אסאך פלעצער, אבער לאמיר נישט מקטרג זיין אויף אידישע קינדער אידישע קינדער זענען וואוילע אידן, מען כאפט זיך פשוט נישט. רבותי, עטס זאלטס טון קירוב רחוקים, קירוב קרובים איז וויכטיגער, אונז דארף מיר ראטעווען אונזערע שטובער און אונזערע משפחות, ווייל ס'איז נישט קיין תכלית וואס דא גייט פאר. אונזערע רעביס און אונזערע זיידעס קוקען אראפ און זיי וויינען אז אין דיע דור ווי מיין ראש ישיבה רבי יעקב ווייס אין ישיבה פלעגט עס רופן תפשין טווענטי טו און ס'איז טו טאוזענט טווענטי טו למספרם און למספרינו איז תשפ ב פארוואס רבותי אין תשפ ב למספרם איז עס טו טאוזענט טווענטי טו? איז דא אזויפיל היימישע וואס נישט נאר זיי גייען נישט אין מקווה זיי זענען פול מיט טראומא, נאר זיי לאכן, זיי לאכן פון די מקווה נישט ווייל זיי ווילן לאכן פון עס, ווייל זיי דארפן עס האבן ווייל זיי האבן אזויפיל טראומא זיי פרובירן זיך אויסצוגעבן פרובירן זיי צו לאכן דערפון, און עס קומען צו נאך און נאך וואס הייבן אן צו לאכן דערפון, פארוואס?

לכבודך, אבער רבותי, דאס מוז מען זיך נעמען אין די הענט אריין, זאל דער אייבערשטער העלפן. איך ווייס איך זאג די מעסעדזש יעצט. ס'איז פאר מיך א ריסק, ס'קען מיך זייער שטארק שאטן, אין ביזנעס און אין פערסאנעל לייף, דא אין לאקאל אין שול און וואטעווער, אבער מען מוז עס טון ווייל ס'טוט וויי, ווען עס טוט וויי שרייט מען. זאל דער אייבערשטער העלפן, שלא יצא שום מכשול משפתי און מדברי, און דער אייבערשטער זאל העלפן אז ס'זאל נתרבה ווערן טהרת ישראל און א רוח טהרה זאל אראפקומען אויף דער וועלט, אזוי וועלן מיר וועלן מיר אונז שוין זוכה זיין בקרוב ממש התגלות כבוד שמים עלינו, בביאת גואל צדק ובא לציון גואל, אמן. האטס מיר אלע א גוטע נאכט. די וואך גייט פרשת פרה. פרשת פרה איז דער קיום פון כלל ישראל, די קדושה וטהרה. יעצט, ס'איז געווען אין צייטן פון בית המקדש, מ'האט זיך געדארפט מטהר זיין מיט אפר פרה. ס'איז געבליבן פאר אונז אויף אייביג א מתנה פון אייבערשטן אז כלל ישראל זאל זיך כסדר קענען מקדש און מטהר זיין. און דאס איז, א פרוי זעט דם נידות, זי ציילט אירע פינף טאג, מאכט הפסק טהרה אירע זיבן טאג, נאכדעם גייט זי אין מקווה די אכטע ביינאכט און זי איז ריין צו איר מאן, און דעמאלטס האט זי אינגאנצן צוויי דריי צו פיר טאג מאקסימום ווען זי קען שוואנגער ווערן, דאס איז די אוויולעישן. יעצט וויאזוי די מקווה איז מטהר זאגט דער הייליגער רמב"ם, דאס איז סודות וואס דער אייבערשטער האט אונז קיינמאל נישט אויסגעזאגט, ס'איז א חוק, וועגן דעם די פרה אדומה איז אויך א חוק, ס'איז מטהר טמאים און מטמא טהורים, די מקווה איז געבליבן אזא חלק אזוי ווי די פרה אדומה. די מקווה איז אויכעט מטהר טמאים און מטמא טהור. צו גיין אין א מענער מקווה איז סועסייד, און איך זאג דאס שוין יארן, און ברוך השם מקווה אידן זאגן מיר מ'האט אויפגעהערט די בולשיט אז מ'זאל שיקן קינדער אין א מקווה, די פרוי ס'איז זיי גרינגער זי שיקט דאס קינד אליינס און אמאל שיקט זי מיטן טאטן ס'איז גארנישט ווערט ווייל די טאטע זיצט און ער נוצט די העד ענד שאולדער און דאס יונגל זיצט און שווימט שוין אין מקווה ביי אים איז א סווימינג פול און דארט איז שוין דא א חזר מיט א חרבו שלופה בידו, מיט אן אויסגעשטרעקטן שפיז און ער וויל אריינשטעכן אין יונגל. קיינער וועט מיר נישט זאגן אז ס'איז נישט אזוי, היינט איז עס אסאך בעסער, איך מיין, איך וויל נישט נעמען קרעדיט, באט איי קען טעיק קרעדיט פאר מאוסט אוו איט ברוך השם, ווייל איך האב עדיוקעיטעד דעם עולם, דעטס אלל איי נידעד, עדיוקעישן, מ'האט מורא געהאט צו רעדן מ'האט אנגעהויבן מיט צניעות, סאקמער אויף אויף געווען דא אפאר שקצים וואס האבן גערודפ'ט אידישקייט, אלע יארן, און א חלק פונעם רדיפת הדת איז געווען אז מען מוז גיין אין מקווה, איך האב געדאווענט אין קליימער ביז מען האט מיך ארויסגעווארפן, די מלמדים האבן געזאגט די קינדער מוזן גיין יעדן טאג אין מקווה, מקווה, מקווה, משוגע מטורף, צו וואס זאל ער גיין אין מקווה, צו מיר פלעגן זיי קומען וויינען, ר' נחום קומט און קוקט וואס מען טוט מיט אונז אין מקווה, איך בין אראפגעגאנגען אסאך מאל קוקן, ס'איז געווען רחמנא לצלן. דעס האט מען געמעגט צולאזן? יעצט לאמיר גיין ווייטער. זאלט וויסן רבותי, איך האב ענק שוין געזאגט אסאך מאל, איך זאג עס כסדר ביי מיינע דרשות, און איך האב בעקינג אויף דעם, איר זאלט וויסן אז ס'איז דא בערך דרײַסיק פראצענט אידישע טעכטער וואס זיי גייען נישט אין מקווה, אוי נחום איז שוין משוגע געווארן ער זאגט אזא זאך, איך נעם אויף יעדע זאך וואס איך דערצייל ענק נעם איך אחריות, יעצט איך'ל ענק פארציילן א מעשה, אפאר יאר צוריק רופט מיך א איד איך זאל אים קומען בויען א מקוה, איך האב אבער צוואה פונעם העלמעצער רב ער האט מיך געבעטן איך זאל קיינמאל נישט בויען פאר קיין פרייוועט מענטשן קיין מקוה ווייל ער האט מיר פארציילט אז אין קליוולענד אהייאו האט ער געבויעט א מקוה ביי א איד וואס האט אים מנדב געווען דעם בעיסמענט, ביי די נעקסטע דזשענערעישאן האט מען אים שוין נישט אריינגעלאזט, מען האט געזאגט דו מוזט גארנישט טון נאו, ווי דאונט ניד די ראביי טו קאם. ווייל יעדעס מאל וואס די ראביי איז געקומען האט מען געדארפט פאררעכטן דאס, מען האט געדארפט פאררעכטן יענץ, האט ער מיר אנגעזאגט אז איך זאל קיינמאל נישט בויען פאר קיין פרייוועט מענטש. איך האב געבויט יעצט פאר א פרייוועט מענטש א מקווה, עה א מקווה פאר א פרייוועט מענטש איז נישט געווען א פרייוועט מענטש, ס'איז געווען א קהילה, ס'האט געהייסן בית לוי, ס'איז אין ארץ ישראל, אין א געגנט וואס ס'הייסט בית וגן, און איך בין געגאנגען, די ערשטע זאך האב איך געפרעגט, איך וויל זעהן ווער דער רב איז, אין אסאך פלעצער וואו ס'נישטא קיין רב גיי איך אריין צום איד אין בעדרום, איך וויל זעהן צו ער שלאפט מיט איין בעט צו מיט צוויי, איך האב שוין צענדליגע מקוואות נישט געבויעט וועגן דעם. איז דא דארט איינער ראביי אבטיח, א מעלאונע, דער קאפ איז אים א מעלאונע, א גארנישט, און ער איז א שוואגער מיט הרב יצחק יוסף, און ס'איז דא א גרויסע שול, האט מען געזאגט עס איז א קהילה, קהילה בוי איך, שפעטער בין איך געוואויר געווארן ס'איז נישט קיין קהילה, די פעמילי לעווי, שם רשעים ירקב וואסערע שקצים זיי זענען, זיי אוינען די שול, זיי אוינען די אלע זאכן דארטן, ס'איז זייער פרייוועט, און דער רב קישט זיי און לעקט זיי ווייל ער דארף האבן פון זיי אפאר דאלער, קען זיין ס'איז איינגעשטעלט ביי די רבנות, אבער ווען ס'קומט אז ער מאכט חתונה, מאכט ער חתונה ווי די גרעסטע מיליאנערן, פארוואס? ווייל זיי שטופן אים, די לעוויס. יעצט, איך האב דארט געארבעט א לאנגע צייט, חדשים אבער איך בין אוועק כהאב איבערגעלאזט אז סאיז נישט קיין כשרע מקווה כהאב איבערגעלאזט דרײַ בריוון איינער מאכט זיך דען צו טוהן פון דעם נאבאדי ריעלי קעירס וואס איז געווען די עיקר פארוואס איך בין אוועק כהאב עס איבערגעלאזט די גאנצע צייט האט מיר די רב געזאגט ראביי אבטיח אז כזאל נישט אוועק גיין ווייל ער וועט עניוועי ענדיגן די קענסט אים נישט ער איז נישט קיין ירא שמים איך בין דער באלעבאס דא אבער נאכדעם האב איך געזעהן ער איז נישט באלעבאס און אז די וועסט אוועק גיין וועט ער עס ניצן אזוי און אזוי איז טאקע כ'בין אוועק, כ'האב אים געזאגט דו טארסט נישט נוצן מיין נאמען, כ'האב עס געבויעט, כ'האב עס נישט געבויעט, טארסט נישט נוצן מיין נאמען, כ'האב עס געקאשערט, כ'האב עס נישט געקאשערט, ס'איז נישט כשר, וואס איז געווען? ס'איז געווען דריי פיר טאג צו פינף טאג נאכדעם ווען מ'האט שוין געעפנט די מקווה, און כ'האב נישט געגעבן קיין הכשר ווייל איך האב אים נישט געטראסט, ווי איך בין געקומען האב איך געטראפן אז מ'האט דא עפעס געמאכט א גניבה'לע, כ'האב אים געזאגט דו קענסט נישט האבן אז ס'זאל נישט האבן אן עקזאוסט ווייל ווען נישט וועט יעדער דערשטיקט ווערן אונטן, האט ער גענומען דעם צינור ווי איך ברענג אריין מי גשמים און האט דארט געמאכט ט א לאך ערגעץ און דאס זאל ארויסגיין דורכן צינור, זאג איך דאס טאר מען נישט טון, ס'איז א משנה אין מכשירים, די משנה זאגט אז אויב די זיעה קומט פון שאובין איז אלעס שאובין, וויאזוי וועסטו טרוקענען דעם פייפ? ס'איז שמוציגע מענטשן, ווייסט מ'האט מיר געזאגט נאכדעם אז דאס איז נישט סתם ספרדים, דאס איז ספרדים פון א סעקט וואס איז געווען די סקאם אוו די ערט, די גמרא ברענגט אז זיי האבן געהאלטן אברהם אבינו'ן אין תפיסה צוועלף יאר בכותא, און און דאס איז די די חברה.

דאס איז א קורדי. ס'איז נישט וויכטיג יעצט די גאנצע זאך, איך בין אוועק, כ'האב נישט איבערגעלאזט קיין הכשר, מ'נוצט עס עניוועי, וויטש איי דאונט קעיר, אבער רוב עולם נוצט עס נישט, ווייל די אייגענע רבנים פון די שטאט דארט ארום און ארום זענען געקומען זען די מקווה, זיי האבן עס מפליא געווען די הידורים, אבער קיינער האט אים קיין צעטל נישט געוואלט געבן, דאס איז פוסטע שטריקעס, איך ווייס נישט ער איז אפילו א שומר שבת, איך ווייס אויך שוין גארנישט, ער זאגט זיין טאטע, ער האט מיר געגעבן זיין טאטענס בעדרום, זיין טאטענס בעדרום האט געהאט איין בעט, איך ווייס גארנישט. אנש. עניוועי, איך וויל נישט אריינגיין אין דעם, זיין טאטע זאל רוען אין לעכטיגן גיהנום צו דארט וואו מ'וועט אים לאזן אין שאול תחתית, ס'איז נאט מיי ביזנעס, מיט יעדן מענטש וואס ער האט געהאט א ביזנעס האט ער אים בא'גנב'ט, ער האט מיך אויך בא'גנב'ט, איך נעם דאך נישט קיין געלט, אבער ער האט מיך אויפגעהאלטן דארטן זיבן חדשים פאר גארנישט אין א מקווה וואס ס'נעמט מיר דריי וואכן. ווייל ער האט געהאט אן ארבייטער אויף א דירה און ער האט אים נישט געוואלט פארלירן, ער האט מיך נישט געוואלט פארלירן, און איך בין אוועק געגאנגען, כ'בין אנגעקומען דעם קאורט אפאר מאל, נאר דער משוגענער רשע אבטיח דער רב איז געקומען, נו, אז דו וועסט אוועק גיין זאלסטו וויסן אז ס'איז אלץ אויף דיין אחריות און ער גייט ענדיגן אן דיר, און אזוי טאקע געווען אויכעט, איינמאל פסח האב איך געדארפט שוין אהיים פארן ס'גייט שוין נישט רעגענען, האב איך איבער געלאזט די מקווה נאך פאר מ'האט עס גענדיגט, און פלוצלינג זעה איך אז ס'איז אנגעפילט מיט מי גשמים, פרעג איך דעם רב ווער האט עס אנגעפילט, זאגט ער מ'האט געברענגט עפעס א רב א ספרדישן רב. וואס איך האב שוין געטראפן פון זיינע מקווה'ס דרײַ וואס זענען געווען פסול מען האט זיי געמוזט איבערמאכן ער גייט נאך געלט פאר מקווה'ס עניוועי איז ער געגאנגען און ער האט עס געענדיגט פרעג איך דעם רב זאג האסטו אויסגעטריקנט די בורות זאגט ער דו האסט דאך עס אויסגעטריקנט זאג איך איך האב עס נישט ווייל איך האב געוויסט איך גיי עס נישט כשר'ן ביז נעקסטן יאר עניוועי עס רעגנט נישט א גאנצן זומער אה נישט אה דעמאלטס איז עס נישט כשר אה דאס איז דר'ערדליגערס די גאנצע די גאנצע מקווה אינדוסטרי איז אזוי נישט נאר ביי די ספרדים. עניוועי, איז למעשה איז אזוי, איך טענה אז די אלע מקוואות וואס איך באקוק רובם ככולם זענען פסול דאורייתא, רובם! ר' מאטעלע האט געהאט א מקווה וואס איז געווען איבער דרייסיג יאר פסול דאורייתא, און בשעת ווען איך האב גביית עדות געווען דעמאלטס איז געזעסן איין תלמיד חכם וואס ער איז ווייסמאנדל וואס ער איז אן אייניקל פון מנחת יצחק, און ער האט געוואוסט פון די תשובה אז ס'איז א אמבטי גדולה וככלי בתלוש, די אנדערע רבנים האבן אפילו נישט געוואוסט ווען. כ'האב געלאזט דעם קאנטראקטער זאגן וואס ער האט געטון, און ער האט געזאגט עדות אז ס'איז אמת, ווייל זיי האבן עס געוואלט לייקענען, די בעסטע זאך איז מען לייקענט, ס'איז נישט געווען קיין נחום ראזנבערג, ס'איז נישט געווען קיין מקווה, ס'איז נישט געווען קיין רעבע אויך נישט, און קיין סקווערע רעבע איז אויך נישט געווען, און קיין יעקב יוסף איז אויך נישט געווען, ס'איז אלץ בול שיט די גאנצע זאך. קומט יעצט זיין יארצייט, ער האט אויפגעשטעלט א שטאט וואס מען זאל זיך רייסן און רצח'נען און ארויסווארפן מענטשן און אונטערדרוקן מענטשן, ער סטאלין בימיני בעדי, דאס האט יעקב יוסף אויפגעשטעלט, דער הונט האט דאס אויפגעשטעלט, און דער זון דוד איז דאך שוין געווען א גרעסערע צדיק ווי דער טאטע געווען א גרעסערע רשע, און זיין אייניקל וואס ס'דארף יעצט איבערנעמען נאכדעם ווען דוד'ל וועט צומאכן די אויגן איז נאך א גרעסערע רשע, אבער איך הער דא אז יעצט גייט זיין א מלחמה דארטן, מען גייט מאכן ארדענונג. דער עולם וויל נישט קיין רשעות, מ'האט דעם איד געגעבן געלט ווייל ער האט געבויעט א שטעטל, ער איז געשטארבן, ער איז שולדיג געבליבן געלט, מ'האט אים מוחל געווען ווייל ער האט געבויעט א שטעטל, אבער ער בויעט אן אימפעריע פאר זיך, אונטערדריקן מענטשן, ס'איז גארנישט ווערד די גאנצע זאך, אבער דאס איז נישט מיינע זאכן, איך וויל יעצט רעדן וועגן מקווה'ס, מקווה איז די פראבלעם אזוי. כ'מיין קיינער איז נישט געפארן אין רוסלאנד זיצן דארטן טאג און נאכט, און עספעשעלי אין ניינטין עיטי ווען ס'האבן זיך צובראכן די טויערן, איך האב צוגעשטעלט דארט ברוך השם מקווה'ס. האבן זיי געזען אז איך נעם איבער האבן זיי געזאגט אונז גיימיר מאכן מיט אים א מלחמה אונז גיימיר אים אויסשפילן דו קענסט מיך נישט אויסשפילן ווייל דו האסט נישט דעם מענטש וואס ס'קען זיצן א האלב יאר אויף א פלאץ דו האסט נישט געהאט דעם מענטש דו האסט געהאט א יעדן מענטש וואס האט געוואלט כאפן געלט און נאך געלט און נאך געלט און נאך געלט ס'איז דא איינער וואס ער מאכט א מקווה מ'האט געזאגט אז ער האט געטראפן ביינער יא געטראפן ביינער נישט געטראפן ביינער איך האב נישט געוואלט העלפן פאר איין טעם ווייל איך האב געפרעגט איין שאלה ווען ס'וועט קומען חודש

איך האלט אז דאס איז ליגנט, דאס האבן געמאכט מענטשן, זיי האבן געוואוסט ווי אזוי צו פראפאגאנדירן, דעטס אלל איט וואס. איז יעצט איז אזוי, סאטמאר רבי מיט יארן צוריק האט ער געהייסן ר' מיכל בערן זאלן געוואויר ווערן וויפיל מקוואות ס'איז דא אין אמעריקע, נו שוין איז ער געוואויר געווארן מ'האט אפגעקאלט געוויסע ארגענעזעישאנס, היינט איז אלעס דא אויפן אינטערנעט, ס'איז דא בוקס אויף דעם, ס'איז ווי די מקווה איז און אפילו וויאזוי ס'איז כשר, היינט איז דא ברוך השם א רחבת ידיים מיט דעם, וויפיל זענען כשר ווייס איך אויך נישט, נאר דאס ווייס איך קלאר אז. ס'איז דא אין ירושלים איז דא די עדה החרדית איז דא דער הויפט רב אויף די מקוואות א שייגעץ טמא מטומא ער איז א ליטווישער און איך האב אים אפגעקאלט איך האב שוין געהאט געוויסט ווייל איך האב אריינגעשיקט א פלאמבער ער זאל גיין זיך אומקוקן צו דארטן איז דא דער ריין דער פילטער ריין און ער האט ארויסגעגעבן פיקטשערס יא ס'איז דא בין איך געגאנגען כ'האב עס מפרסם געווען אין די גאנצע וועלט זענען זיי געגאנגען ער הייסט ליטמאנאוויטש ארומגעשריבן איבעראל בריוון אז עס הייסט די רבנים האלטן ס'כשר. האב איך געטענה'ט איך האב נישט דא א מלחמה צו ס'איז כשר צו נישט, איך האב א מלחמה, איך האב געפרעגט ליטמאנאוויטש האט ער געזאגט ער האט עס נישט און ער איז א ליגנער, ווען דו כאפסט א מענטש מיט א ליגנט פארלירט ער זיין נאמנות, בפרט נאך אין די מקווה זיכער, און דאס האט אים אראפגעברענגט, און זיי האבן מיך געפרעגט דעמאלטס וואו צו גיין ווייל איך האב שוין גע'פסל'ט דארטן אן אנדערע מקווה מיט יארן צוריק, האב איך געזאגט אין יענע זאלט עץ אויך נישט גיין, איז בקיצור איז געבליבן אז זיי גייען, ס'איז דא א שטעטל א שכונה לעבן מאה שערים און די פרויען זענען זיך מטריח און זיי גייען ביז אהין. איך פארשטיי נישט וואס דא טוט זיך, דא טוט זיך אז ס'איז א דזשאוק די גאנצע זאך, יעצט מ'נעמט א מענטש און מ'שטעלט אים אריין אין א מקווה, ער דארף וויסן דאס איז זיין פאזישן ער טאר נישט טוישן גארנישט, ס'איז געווען איינער ער איז געווען אין לעיקוואוד איז ער געווען דער משגיח אויף די מקווה, ער איז געווען דער משגיח, א שייגעץ טמא מטמא, ער האט מיר אליינס מודה געווען שטילערהייט אז ער טוישט נישט די מקווה וואסער, ער האט אזא וואס ס'בלאזט לופט, אזא געז, און ס'זעט אויס זויבער, זאג איך אבער ס'איז דא דזשערמס. א פרוי האט מיר געזאגט זי האט מפיל געווען זעקס מאל, זאג איך אים טו מיר א טובה גיי צו די מקווה ווי די גייסט און ברענג מיר וואסער פון דארט, זי זי האט נישט געוויסט פונעם בור אהער אהין, זאג איך אים זאג מיר ווי די גייסט און איך וועל דארט אליין גיין, איך בין אריין איך האב געוואלט איך האב געזאגט איך קום טובל'ן א כלי, ס'איז געווען די גרויסע מקווה אין לעיקוואוד אויף די גרויסע גאס איך דענק ס'הייסט מעדיסאן צו וויאזוי, איך האב געזאגט איך וויל טובל'ן א כלי, האבן זיי געזאגט קענסט עס טובל'ן, איך האב ארויס גענומען וואסער איך האב עס געגעבן די פרוי נעם עס צו דיין דאקטער און די לעב האט געזאגט אז. דער דזשערם הרג'עט אירע קינדער. ער האט יארן נישט געטוישט די וואסער, ער האט געהאט אזא פילטער וואס האט געבלאזן געז וואס דאס האט געמאכט אז ס'זאל אויסזען זויבער. ס'איז נישט געווען זויבער, ס'איז נישט געווען סטעריל, ס'איז געווען קלין. ס'איז אזוי ווי איך זאג אייביג, א פרוי דארף גיין אין מקווה נישט פאר קלין, נישט ווייל זי דארף זיין קלין, נאר זי דארף זיין מיט הייליג וואסער פון הימל, מיט רעגן וואסער, סטעריל, נישט קלין. דאס זעלבע אויכעט זיי האבן געמאכט.

און נאך דעם איז דא זאכן, מען דארף דארט זיין די גאנצע צייט, איך האב זיי געזאגט עטס זענטס נישט דארט די גאנצע צייט, עטס כאפטס נישט יעדע גניבה, כ'וועל זאגן מען דארף ווארטן, מען דארף וואטשן, אין די מקווה אין בית וגן בין איך דארט געזעסן, געגעסן און געשלאפן, איך בין נישט אוועק פון די מקווה, דער שייגעץ עופר לעווי, א נאכט פאר מ'האט געדארפט גיסן איז ער געקומען מיט זיין ברודער גערי און זיי האבן אויסגעגראבן א ריזיגן לאך זאל זיך איינשפארן צו מאכן פאר פופציג שקל א דרעין פייפ, זיי האבן אריין. איינגעלייגט פייפס ארום און ארום, איך האב עס גראד באמערקט דעם אנדערן אינדערפרי, זאג איך וואס איז דא די דרעין פייפ? זאגט ער דאס איז אן אווערפלאו, אווערפלאו מיינט אז ס'האט זיך איבערפילט מיט וואסער, שפעטער דריי פיר טאג שפעטער האט ער אנגעהויבן צו פארציילן דעם אמת, ער האט פארציילט פאר זיינע פרענדס וואסער א חכמה ער האט געטון, ער איז געקומען האט אויסגעגראבן א ריזיגן לאך אז דארט זאל אריינגיין דאס וואסער, וועט ער זיך איינשפארן אז מען וועט נישט מוזן מאכן א דרעין, קיינער וועט עס נישט וויסן, ווען זיי האבן ארויסגעליידיגט די מקווה איז געווארן פול מיט א נעץ, ס'איז געקומען פרויען, אלעס, דארט איז דא די גרעסטע אטיסטישע קינדער. היים אין ירושלים, ס'איז פאר גאנץ ירושלים, און אלע פרויען מיט די קינדער זענען נאס געווארן די פיס, ווייל ס'האט נישט גענוג שנעל אראפגעטראגן, און זיי האבן אנגעהויבן צו וויינען די פרויען, אן אטיסטיק קינד דארף מען גיין אין סקול און ער זאל וויינען ווען די גאווערמענט האט געבויעט דארטן פאר אפאר מיליאן דאלער, ווי זענט עטס? דאס איז לעווי? דאס איז עופר לעווי? דאס איז א משפחה? דאס איז גזלנים, רשעים, חמסנים, כ'האב געהאט זייער נאמען אויפן שיעור אפאר חדשים צוריק. האט מיך איינער אפגעקאלט זיי וועלן דיך סוען אין קאורט, זאג איך אים איך קום איך צאל מיר אליינס די שפעזן, איך וויל נאר נישט אריינגיין מסר'ן א איד, אבער ווען זיי רופן מיך גיי איך זיי דערציילן אלעס וואס זיי האבן געטון דארט, זיי האבן גענומען לעקטער פון אונטערן כביש, זיי האבן געטון אלעס וואס מען טאר נישט, די קארס זענען טאנס, ס'קען ווערן די געז קען קען אנהייבן צו שטינקען, ווען ס'וועט ארויסקומען א געז גערוך, זיי זענען דר'ערד ליגערס וואס די וועלט האט נישט געזען אזאלעכס ווי זיי, איך האב דאך געבויעט שוין הונדערטער מקוואות, אזאלעכע לאו לייפס בכלל האב איך נישט געזען, ער רופט מיך. האלט מיך אויף ווייל ער געהאט א גוי וואס האט געמאכט א דירה האט נישט געוואלט איך זאל אוועק גיין אינמיטן האט מיך אויפגעהאלטן קודם כל צען וואכן איך האב געוואלט אוועק גיין דער רב זאגט גיי נישט אוועק ווייל ס'איז אויף דיין נאמען שוין זיי וועלן זאגן אז דו האסט עס געבויעט און איך האב אים געגלייבט איך האב געהאלטן אז ער איז מיין פרענד דערווייל איז ער גאר זייער פרענד שמוץ און דאס איז היינט בויען א מקווה איך נעם מיך אויס מיט יענעם איך וויל נישט האבן דאס איך וויל נישט יענץ ניין נו ניין איך וויל יא פילטער ריין הער די רבנים זאגן וואס האב איך מיט די רבנים איך האב מיט די רבנים גארנישט איך זאג דיר אז ס'טויג נישט דיין באבע האט נישט געהאט אזא מקווה און דיין עלטער באבע נישט, און איך וויל נישט מאכן קיין נייע זאכן, און איך אליינס בין דאך אביסל א סייענטיסט, איך ווייס וואס ס'טוט די אלע זאכן טוישן, ס'איז דא. עיטש טו או, דאס איז וואסער, ס'מיינט ס'איז דא, עיטש איז היידראדזשין, טו איז צוויי מאל היידראדזשין, צו או אקסידזשין צו איין מאל אקסידזשין, און דאס טוישט עס, יעדן סייענס בוק וואס מ'לערנט מיט די קינדער אין היי סקול איז עס באשריבן, און דאס איז וואס זיי טוען יעצט. ס'דא א דין פון מים חמים אז וואסער וואס איז ווארעם שהיד סולדת בו איז אסור צו וואשן זיך נטילת ידיים, זאגט ר' שלמה לייב גאנצפריד און נאך אנדערע גדולים, איז אויב אזוי איז א קל וחומר אויף זיך צו טובל'ען, אויב ס'איז יד סולדת בו טאר מען זיך נישט טובל'ען דערין, איז דאס וואלט גוט געווען ווארט מען ס'זאל זיך אויסקילן, קומט אבער צו די משנה ברורה און ער ברענגט צו אסאך אחרונים לאחר שנצטנן איז עס אויכעט שוין פסול, ס'איז שוין געווען איינמאל פסול, ס'קען נישט כשר ווערן, הערט וואס דא טוט זיך. יעצט וויל איך אייך פרעגן, וואס טוען זיי מיט דעם וואס זיי טוען די מאליקיולס פארדרייען? ס'איז אינגאנצן נישט קיין וואסער וואס דער אייבערשטער האט געזאגט וטבל במים, ס'איז נישט קיין וואסער וואס דער אייבערשטער האט געהייסן טובל'ן זיך אין, נאר וואס? קיינער קערט נישט, ווייל יעדער איינער וועט איינשפארן אפאר טאלער, אפאר טאלער ס'ט איינשפארן וואס? שפאר נישט איין פארן רבונו של עולם גארנישט, דער רבונו של עולם דארף נישט דו זאלסט אים צוהעלפן אין פיינענס. איך טענה שוין לאנג אז ס'דא נאך א זאך ביי די מקווה, מען דארף האבן א באלענית, א קוקערין, אין ארץ ישראל האב איך איינגעפירט, מען האט מיך געפאלגט, איך האב דא אויכעט אין אסאך אדער אפאר מקווה'ס איינגעפירט, מען נעמט א פרוי, א יונגע פרוי, און זי איז א באלענית, ווייל ווען דו נעמסט אן אלטע פרוי, איז זי ביזי אז זי מוז שוין געבן איר מאן סאפער, ווייל ווען נישט ווערט ער גערעגט און ער הייבט אן צו שרייען, יו דאונט ניד דעט. איז דעמאלטס ווען איך האב דאס אנגעהויבן איינצופירן דא מיט צוואנציג יאר צוריק, זענען געקומען די חברה צום סאטמארע דיין ישראל חיים מנשה פרידמאן, און זיי האבן געזאגט אזוי ווי זי באקומט די וסת איז עס דאך א דבר טמא, און אז א דבר טמא, שטייט זי זאל נישט באגעגענען א דבר טמא. האבן זיי מיך אפגעפרעגט, האב איך געזאגט פארן דיין צוויי זאכן, קודם כל קענסט דאך נעמען אזאלכע וואס זענען יעצט ריין, און נאכדעם איז דא נאך א זאך וואס דו דארפסט געדענקען, קיין דער דבר טמא, דאס מיינט נישט אויף נדות, און אפילו ווען ס'מיינט יא, קען מען זיך אויף דעם נאך דינגען, אבער דאס אז ס'איז אן אלטע נערוועזע פארקאקטע פרוי און זי שרייט, און זי שניידט שטיקער פון די פלייש און ס'נעמט זיך בלוטן, און איך באקום שאלות דעם נעקסטן טאג, ס'איז מיר בלוטיג די די דאכענע, די קישן, וואס איז דאס געווען? זאגט די ווייב, איך גיי נעכטן נאכט אין מקווה, יא, מ'האט איר צו טיף געשניטן די נעגל. דעטס אלל. כ'האב געהאט אמאל א שאלה, א פרוי איז געקומען, זי איז אליין געקומען מיט די בדיקה, און ס'איז געווען אזויווי א לבנה שעיפ, און ס'איז געווען געהעריג רויט, מ'האט נישט געקענט זאגן אויף דעם אז ס'איז נישט רויט, זאג איך איר ס'איז כשר, איר קענט אהיים גיין. זאגט זי איר זענט א משוגענער, וואס הייסט וויאזוי איז עס כשר? זאג איך איר איר זעט נישט וואס דא איז געשען, איר האט ארויף געלייגט אייער פינגער, איר זענט געשטאנען נאך די מקווה אדער פאר די מקווה ס'איז נישט קיין חילוק, און איר האט געשלעפט זייער שטארק די בדיקה, איז דארטן ווי ס'איז געווען צו טיף געשניטן דארט איז געווארן א א א א א צייכן פון א לבנה. איך וויל אייך פרעגן עפעס, האט איר שוין געזען ס'זאל ארויסקומען פון די וועדזשיינע בלוט וואס זאל אויסזען ווי א שעיפ פון א לבנה? זאגט זי ניין קיינמאל נישט, זאג איך, און דאס איז וואס דא איז געשען, און יעדע פרוי וויל נאך צולייגן אביסל, מ'האט זי געדינגען זי זאל זיין פרום, זי לייגט נאך צו אביסל, נאך רייסן, נאך רייסן און נאך רייסן, זענטס אלע משוגע, עטס ווייסט, ניינציג פראצענט פון אונזערע פרויען שערן זיך נישט אפ, זיי האבן אלע בייהאר, און מ'זאגט נישט אויס אז מ'האט די בייהאר, ווייל מ'וועט דאך הייסן א שיקסע אין די גאס, ממילא נעמט מען נישט קער דערמיט, קעמט עס נישט אויס, מען געט נישט אבאכט אז ס'זאל נישט האבן צוזאמגעקלעבט צוויי האר, מתוך חומרא שהחמרת מתחילתו הקלת בסופו. מענדעלע ראבער, סאטמארער רב, דער צוקונפטיגע ער'ט נאך אמאל זיין הרב הגאון הקדוש, דער האט געבויעט דא א מקווה מיט א וואנט וואס די וואנט איז געווען פארשטעלט, מען האט נישט געקענט זען אינעווענדיג ווען פאר מען איז אראפ צו טבילה, און דאס איז געווען געמאכט אז מען זאל נישט זען וועלכע פרוי ס'האט האר צו נישט, און פרויען האבן עס מיר פארציילט וואס דארט גייט פאר, כ'האב געקאלט צוויי רבנים און געזאגט גייטס אראפ קוקטס און קומט. ווי כאפט מען זיך נישט אריין? און ווי זיי זענען אראפגעגאנגען זיי האבן געזאגט ר' מנחם איר זענט גערעכט מען האט אים אפגעקאלט דעם מענדעלע ראבער און געזאגט אזוי טאמער נעמסטו נישט אראפ די וואנט געב מיר אונז ארויס א בריוו אז מען זאל נישט נוצן די מקווה פארדעם האט ער זיך דאך דערשראקן האט ער עס אראפגענומען נישט געהאט קיין ברירה הי טוק איט אף און ער האט געזאגט אז ער האט דאס געזעהן אין א מקווה אין לובאוויטש דא אין כ'ווייס איסט די נארט פיפט אוואו ערגעץ האבן די לובאוויטשער גרויסע מקווה אין ברוקלין, דאס הייסט אונז גייען מיר נאך נאך לובאוויטשער זאכן פארוואס אז זיי גייען מיט האר, איך האב געוואלט זאגן מען דארף אויפהערן די אלע בולשיטס, אונזערע פרויען גייען מיט אייגענע האר וועדער יו לייק איט אר נאט, און מען זאל אנהייבן די פרויען צו לערנען צו מאכן חפיפה מיט די פרויען געהעריג כדת משה וישראל, און נישט האלטן אז דער רבי זכרונו לברכה האט געהאלטן אז מען טאר נישט האבן האר האט מען נישט קיין האר, מען האט יא האר, לעטס פעיס ריאליטי. אונז זעמער די סעקאנד אדער די טוירד אדער די פאורט דזשענערעישאן פון רבי'ן האבן מיר דעם איד נישט געקענט, דער איד האט אסאך זאכן פארלאנגט פון דעם היימישן עולם, די אנדערע שול וואס ער האט געהאט אין סאקמער דארט האט ער געזאגט געבן קינדערלעך טוטס אן שייטלעך, ביי אונז האט ער געזאגט נע אפשערן אפשערן, שער דיך נישט אפ און גיי צו טבילה ווי א אידישע טאכטער, ווייל דאס זיך אפשערן און גלייבן אז מען שערט זיך אפ האט געמאכט אזא חורבן אין כלל ישראל, אזא דענט אז ס'איז נישט דא דאס גלייכן. לעטס פעיס ריאליטי, נעם יעדע פרוי באקוק וועסטו זען זיי אלע גייען זיי מיט בייהאר, בייהאר, שמייהאר, די רבי האט געוויינט און ער האט געוויינט דער אין יום כיפור ביינאכט, די רבי איז געשטארבן, ס'איז געענדיגט זיין תורה מיט אלעם האט ער מיטגענומען, ער האט אונז איבערגעלאזט גארנישט, ער האט אונז איבערגעלאזט דעם שייגעץ עזריאל גליק ער זאל אונז געבן א הכשר אויף מיעלמארט, מער האט ער נישט איבערגעלאזט. לאמיר זיך אפלאזן, אונז גייען מיר מיט אייגענע האר.

די פאר אלטע אידן גייען שוין נישט צו לאמאנס, אבער די יוגנט זענען דארט געווען. און גיי האסטו געדארפט קוקן וואס האט זיך געטון אין יעדע מקווה, אין יעדע מענער מקווה, מען האט אנגע'חזר'ט יעדעס יונגל, דאס האט ער נישט געוואלט הערן. און יעצט, מען גייט נעמען פרויען וואס זאל זיין משגיח אויף חציצות. איז דא איין פרוי וואס האט געלערנט הלכות חציצה? קיין איינער נישט. איך האב גערעדט מיט אפאר, זיי ווייסן נישט פון זייער לעבן וואס ס'טוט זיך. און ווי שטייט אז דו מוזט שניידן נאך א שטיקל ביין נאך א שטיקל נעגל אז ס'זאל אנרירן דעם ביין און ס'זאל בלוטן? ווער האט זיי געלערנט? דער רבי האט זיך נישט אראפגעזעצט לערנען מיט קיינעם, קען זיין האט אליין נישט געוואוסט, מ'איז נאך נישט זיכער, די דיינים האבן זיכער נישט געוואוסט, ווייל איך האב אמאל געפרעגט א שאלה דעם דיין וועגן וועגן א חציצה זאך, זאגט ער טו וואס יעדער טוט. זאג איך וויאזוי וואס יעדער טוט, מען גייט נישט אין מקווה. ס'איז בהמות געווען. האט זיך נישט אריינגעלייגט מברר זיין. אויב ס'איז געווען אידן זיי האבן זיך יא אריינגעלייגט מברר צו זיין אזוי ווי ר' משה פיינשטיין צו אנדערע, זיי זענען דאך געווען חזירים, שקצים האט זיך מטריד געווען חד אבקים, פסקים, ישפקים ודרערדליג איז וואס איר זענט. מען דארף מאכן א סקול פאר פרויען וואס ווילן ווערן בלנית, מען דארף זיי באצאלן געהעריג, כ'ווייס די הכשרים אין יוראפ גייט אזוי, מען צאלט א מענטש א יאר צוויי ער זאל זיך לערנען די. די קעמיקעלס און וואס מ'דארף וואטשן ביי יעדע זאך, און נאכדעם ווערן זיי אן איינגעשטעלטער אלס א דיין, אונז האבן מיר א פרוי וואס האט זיך געלערנט חציצות, איך געדענק מיט יארן צוריק ווען איך האב אנגעהויבן צו טענה'ן אז נײַנציק פראצענט שאלות זענען קיין שאלות נישט, א פרוי האט א מכה באותו מקום, און די רבנים האבן געזאגט וויאזוי ביסטו עס מברר, זאג איך וועסט נעמען א פרוי עס צו אויסלערנען און זי וועט קוקן, און דעמאלטס האט זיך אנגעהויבן א שערוריה יא נעמען א פרוי צו נישט, זי באגלייבט צו נישט, און עס האט זיך אנגעהויבן איין זאך ברם זכור אותו איש זכור אותו ל. טוב איז דער וויזשניצער רבי, ער האט א דיין, כ'ווייס נישט צו ער איז נאך היינט דיין אין וויזשניץ, און ער איז געווען דער וואס האט אויכעט מיטגעהאלטן, שטארק מיטגעהאלטן, און ער האט משכנע געווען ר' מאטעלע'ן אז ער זאל נישט שטערן דעם מישן, און האט עס נישט געשטערט. היינט איז דאס אפישעלי אין יעדע מקווה, אין יעדע גרויסע מ. כ'רעד נישט אין סאטמאר, סאטמאר איז דאך אז מ'רעדט פון די זאכן איז דאך נישט קיין צניעות. יעדע נארמאלע מקווה אין ארץ ישראל איבעראל איז דא א פרוי וואס זי איז אזא מעדיקל אזוי ווי ס'איז דא מעדיקל EMT זי עפענט אויף א פרוי באותו מקום און זי קוקט אריין ווייל זי קען זעהן גראד צו דאס איז אנגעקראצט צו דאס איז דארטן דא א מכה און מ'איז מתיר די פרוי זי זאל גיין אין די מקווה און וואוינען מיט איר מאן און ווען נישט דאס וואלטן הונדערטער פרויען געזעסן און געטון איינס פון צוויי זאכן אדער געוואוינט אלס נידע און נישט געפרעגט קיין שאלות, אדער איז ער געזעסן בכלל עיגון? עטס מוזט פארשטיין, די תורה איז א תורה וואס איז געגעבן פאר מענטשן נישט פאר מלאכים, מ'האבן מיר געזען די גרויסע מלאכים וואס האבן געפירט דא, למשל די רבי זכרונו לברכה מיט זיין גרויסן העלדישקייט, מ'האבן מיר אסאך זאכן געזען און אונז זעמיר זייער נישט צופרידן ווי סאו וואט הי דיד, איך וויל נישט אריינגיין יעצט אז די שיעור איז נישט קעגן אים, די שיעור איז געמאכט. אז מען זאל מאכן נארמאלע וועגן ווי אזוי מען זאל קענען בודק זיין די אלע שאלות. יעצט אין ארץ ישראל קען איך א פרוי וואס זי איז א רוסישע און זי איז געווען א דאקטער, זי באקוקט די עדה החרדית פארלאזט זיך אויף איר, האלב ארץ ישראל פארלאזט זיך אויף איר, זי קוקט אריין באותו מקום, טאמער זי זעט א מכה זאגט זי כשר, דארפסט נישט מאכן קיין בדיקות אפילו, אמאל דארף מען יא מאכן בדיקות, מען דארף וויסן אז ס'איז דא אזא מכה, דארף מען וויסן ווי אזוי עס צו פסק'נען. אבער צו נעמען מענטשן און פייניגן אפאר סטודענטן האבן זיך אריינגעזעצט דארט און געקומען ווערן גרויס ביי סאטמער רב צו צו צו ביי די דיינים און מען קומט אן גיין דער איז א שייגעץ און דער איז א שייגעץ איך וויל דיך עפעס פרעגן הלכות לשון הרע איז טאקע פאר סאטמער רב נישט געזאגט געווארן סאטמער רב האט געמעגט אויף יעדן אויסהערן לשון הרע צו ס'איז אמת צו נישט מ'האט דאך הימש דעם מענטש פארדרייט א קאפ טאג און נאכט מיט לגיונות נאכדעם דארף מען האבן פרויען זיי זאלן מעודד זיין און דאס איז די וויכטיגסטע פון אלעס מען רופט די ציונים אונז זעמער היינט פון ציונים, ווייסט מען נאכנישט וואס דאס איז ביי די וועי, זאלן מעודד זיין פרויען זאלן וועלן גיין אין מקווה און זאלן אויפנעמען קאמפלעינס און מען זאל וועלן וויסן פארוואס זיי גייען נישט אין מקווה, איך האב גערעדט צו צענדליגע פרויען זיי קומען צו מיר סקומט פאר די הייליגע טעג הייבן זיי אן תשובה צו טון זיי האבן נישט אפגעהיטן פֿיר יאר פֿינף יאר זעקס יאר צען יאר, א פרוי האט געזאגט איך בין אינגאנצן איינמאל געגאנגען אין מיין לעבן אין מקווה פאר די חתונה. אַ הײמישע פֿרױ, זי טוט די בעסטע שידוכים, אַלס בן הנידה. פֿרעג איך איר, פֿאַר װאָס נישט? זאָגט זי, מ'האָט נישט געגעבן קײן נאָרמאַלע סערװיס, ס'איז געװען אַ משוגעים-הױז דאָרט. כ'געדענק, כ'האָב געהאַט פֿאַר אַ פּאָר יאָר צוריק, איך געדענק נישט, אױב ס'איז געװען צװײ יאָר צי דרײַ יאָר צוריק, די פֿרױען גײען אין מיקװה פֿאַר ראָש-השנה צי פֿאַר יום-כּיפּור, און ס'דאָ װאָס גײען פֿאַר ראָש-השנה אױך, זײ גײען פֿאַר יום-כּיפּור, ס'איז אַזאַ שײגעץ-שטיק, װאָס די װעלט האָט עס נישט געהערט. גײסטו אין אַ מענער-מיקװה, קענסטו דאָרט שװאַנגער װערן, װײַל דו װײסט, װאָס די אינגעלײַט. טוען אין די מקווה, מען רייבט זיך אויס איינער דעם צווייטן, מען פישט אריין די זאמען אין די מקווה, דאס איז וואס מען טוט דארטן, נאך דעם גייט מען זיך אויסזייפן, איז גייסטו אין א מענער מקווה קענסטו פארשוואנגער ווערן דארטן, גייסטו אין א פרויען מקווה איז דא אנדערע פרויען וועם דו שטערסט, ווייל יענע פרוי גייט לנדתה, געדענק איך א פרוי האט מיך אנגעקאלט אמאל, אה איך ווייס.

שעים אן יו! יעצט איך מאך מקווה'ס איבעראל, איך זאג אן זאל קיינמאל זאל מען נישט לאזן א מאן גיין אין די מקווה, מיר האט אמאל א פרוי אין אוקריינע געזאגט, איך פלעג גיין אין מקווה יעדן חודש, כ'האב געטראפן א מאנ'ס אונטערהויזן אין מקווה, וויל איך מער קיינמאל נישט גיין אין די מקווה, ווייל איך זעה אז מענער נוצן עס אויכעט. א נארמאלע פרוי עקלט זיך פון די אלע חאזעריי, און דאס טוט מען נישט, און מ'נעמט נישט אריין געהעריגע פרויען וואס די פרוי באקוקט, תיכף און זי ווייסט ווי נישט צו שניידן און ווען יא צו שניידן, איך זאג אן אלע פרויען אין אוקריינע, מען זאל קלאפן אויפן טיש, טאמער דו הערסט נישט ווי א נאגל קלאפט, דארפסטו נישט שניידן ווייטער. דו ווייסט מיר נישט קיין רייס נאך אריין, דו פערד וואס דו ביסט מאכסט יענעם בלוטן, ער בלוט בשעת טבילה ס'איז א חציצה, זי קומט אהיים און טרעפט אין דעם אנדערן טאג קאלט מען מיך אפ, רבי איך האב געטראפן אויפן ליילעך, געטראפן? האסט נישט געדארפט קוקן, דאס איז וואס דא גייט פאר, קיינער לערנט נישט געהעריג הלכות נדה, קיינער לערנט נישט געהעריג הלכות טהרה, און טאמער לערנען זיי יא געהעריג און זיי קענען. ער איז דאך א שונא, ווייסט דאך די מעדזשיק ווארט וואס מען האט אלץ פארקויפט פארן רבי'ן זכרונו לברכה, ער איז דאך רבי ווייסט נישט ער איז דאך א שונא, יעדער איז אים געווען א שונא פארוואס האט אים יעדער פיינט געהאט קענסט מיר זאגן? ווען איינער זאגט מיר אויף יעדן ער איז א שונא וואלט איך געפרעגט וואס האב איך דען געטון שלעכט? יעדער איז געווען א שונא פארן רבי'ן, מסתם אבוויעסלי דער וואז א גוד ריזען פארוואס, ווייל ער האט געהאט זיינע לשון הרע דעליווערערס און ער האט עס אויסגעהערט, און מענטשן דאונט לייק דעט. און נאכדעם איז אזוי, מען מאכט גרויסע מקווה'ס, דעמאלטס ווען מען האט געמאכט די גרויסע מקווה דארטן אין מאנסי, איך בין געווען פארמישט דעמאלטס, האב איך געבעטן ר' משה ניישלאס טו מיר א טובה, בוי נישט א גרויסע מקווה, ווייל מאנסי וואקסט, מען דארף האבן ופרצת ימה וקדמה צפונה ונגבה, מען דארף האבן איבעראל א מקווה. בויסט איין גרויסע מקווה איז קודם דא צופיל טרעפיק נאכדעם אז ס'מאכט זיך א פאנטשער אז ס'דא די וואסער פייפ איז צובראכן דעיס איז צובראכן דערס דערס סאו מעני פראבלעמס ס'בעסער צו האבן פיר קליינע מקווה'ס ווי איידערש איין גרויסע מקווה חוץ פון דעם העלפט פון די מקווה'ס נוצט מען נישט עניוועי מ'שפארט צו אז מ'זאל נישט שמוציג מאכן די די האלוועיס און אלעס סאו וואס האסטו אויפגעטון פון דעם אלעם קרית יואל וואקסט אין די לענג און אין די ברייט מ'מאכט מקווה'ס מקווה'ס מקווה'ס מ'האט געמאכט איין גרויסע משוגענע מקווה וואס האט עס אויסגעפעלט. יעצט מאכט מען מענער מקווה'ס נאר וואס חיים קלמן זיצט און פרעגט אים שאלות אזוי צו אזוי און ער האט שוין זיינע שלוחים און זיי קענען שוין מאכן מענער מקווה'ס איי מ'טובל'ט כלים טבילת כלים איז א דאורייתא און אז ס'וועט זיין אן עמורדזשענסי וועט מען עס נוצן פאר פרויען אויכעט ווייל הו קעירס ער אליין קען נישט קיין מקווה ער איז געקומען צו מיר זיך לערנען אביסל און נאכדעם איז ער געווארן דיין אין ספינקא כ'ווייס ווי ער איז געווארן דיין זיי קענען נישט זיי האבן נישט ארויס די מציאות זיי האבן נישט ארויס די. טישקייט, זי ווייסט נישט וויאזוי צוצוגיין, איך האב געטראפן א מקווה וואס ער האט געהאלטן אינמיטן בויען, איך דענק נישט ווי עס איז געווען אפילו, אלל די וועי אפ נארט, און עס האט געגאסן וואסער פון אלע זייטן, זאגט דעם רב, הער שוין אויף, דו וועסט נישט האבן קיין נחת פון די מקווה, חיים קלמן קליין האט עס דיזיינט, חיים קלמן איז נישט קיין ענדזשעניר, אז ער האט נישט געהאט קיין ענדזשעניר קען ער עס נישט מאכן, איך האב געמאכט, נעכטן האב איך געמאכט א פלען פאר א מקווה, האב איך אבער געזאגט, ווילסט איך זאל דיר מאכן דעם פלען, איך מוז דארטן זען דעם ארכיטעקט מיטן ענדזשעניר, איך מוז אלע דארט זען. און ס'איז אויסגעקומען אז מ'קען נישט מאכן דארטן פאר וואטעווער ריזען איט איז, ווייל ס'איז געווען שיף די ערד, ס'איז וועטלענד, ווייל איך בין געגאנגען אויף די לאנד האב איך געזען ווי איך זינק איין יעדעס מאל כ'האב אויפגעהויבן מיין פיס, האב איך געזאגט דאס איז וועטלענד, און זיי האבן עס מברר געווען ס'איז טאקע וועטלענד, מ'קען נישט מאכן דארטן. חיים קלמן איז געווארן אן ענדזשיניר אנע דעם פון גיין אין קאלידזש? ער האט זיך אויסגעלערנט אליין ס'הייסט? דאס איז שטותים און נארישקייטן וואס אונז טוהמער. ס'איז אלץ הקדש געלט. איינער קומט ער זאגט ער וויל מאכן די מקווה ער וויל ער קען ער קען זאג איך הער מיך אויס לייג איין דא פופציג טויזענט דאלער א נאוט און אז טאמער ס'וועט נישט געלונגען וועל איך עס צונעמען פון די פופציג טויזענט דאלער איך ווייס דען צו דו קענסט דו זאגסט דו קענסט און אז ס'וועט צוקראכט ווערן ווער וועט זיין ריספאנסיבל מען טראסט יעדן טראסט מען חוץ אין ציונות האט מען קיינעם נישט געטראסט מען טראסט דא יעדן ער קומט זאגן ער קען יא ער קען מסתם קען ער אזעלכע לאולייפס די גאנצע זאך ס'געווארן אזא מין לאולייף און ביי וואס ביי די העכסטע זאך וואס איז דא ביי טהרת המשפחה. פאר די פרוי דען א חילוק צו זי גייט אין אזא מקווה צו אזא מקווה? די עיקר עס זאל זיין א פיינע קלינע זויבערע כשר'ע מקווה. און אויב הייבט מען אן מיט די בולשיטעס און רבינו תם, פאר רבינו תם קען מען נישט אראפ גיין. איך וויל דיר עפעס זאגן, איך וויל נישט איבער דאס ווארט רבינו תם ביי קיין מקווה, איך וויל אפילו נישט וויסן דערפון. יענער זיצט אינדרויסן און ער זיצט שוין מיט זיין פרוי, אה איך מיין ער ווארט שוין אויף זיין פרוי, וועל איך אים זאגן ווארט נאך צען פופצן מינוט, ער ווייסט וואס ער טוט אין די קאר, ער רייבט זיך אויס, ער פישט אריין אין די אונטערהויזן. רבינו. תם, ס'איז א נייע זאך געווארן? נישט יעדער האט אנגענומען רבינו תם, און אז מ'האט יא אנגענומען רבינו תם איז דא נאך א זאך, פון ווען די פרוי גייט אריין אין מקווה ביז זי קומט צו זעהן איר מאן דויערט דאך אויכעט א צען מינוט, נו האסטו דאך שוין רבינו תם ביז זיי וואוינען אינאיינעם צו זיי קישן זיך אינאיינעם. און אנצוהייבן די זאכן, דער לאנדסבערגער רב פלעגט אמאל פארלערן הלכות נידה אין סאטמאר פאר די אינגעלייט, ווער ס'געדענקט עס האט ער אליין פארציילט, איך געדענק עס ווי היינט. פארציילט א מעשה אזוי, מען האט גערעדט צום רעבען וועגען דעם ענין פון חצות, יא מען דארף זייער מקפיד זיין ווייל אין זוהר דרעקישע ספרים וואס ער האט שוין געטראפען דארטען הייסט עס כאילו בא על כלתו, נישט אינטערעסאנט, ס'איז נישט פאר אונז. כ'ווייס נישט צו פאר אים איז עס יא געווען, אפשר ווען ער וואלט געווען א מער א נארמאלער מענטש וואלט די רעבעצן נישט געווען אזא צופידלטע בריאה. דו פארשטייסט? ער האט אנגעהויבן מיט זוהר און מיט שמוהר, וואו קומסטו צום זוהר? דער אינגערמאן זיצט און טראכט א גאנצן טאג און ער ווארט אויף די פרוי, האסטו א פראבלעם מיט רבינו תם? בקיצור איז למעשה געשען אזוי. דער לאנדסבערגער רב האט געזאגט, כ'האב געפרעגט דעם סאטמאר רב, ס'ווערט שוין א קוואדער צו זעקס ביינאכט, איז שוין רבינו תם, ווינטער, די פרוי גייט צו טבילה, זיי קומען אהיים, זיי זעצן זיך אראפ אינדערהיים, מ'גרייט שוין אן עפעס צו עסן, עפעס, אה, ס'גוט, ס'א מחיה, מינווייל די פרוי איז ריין, וואס זאל דער אינגערמאן טון, ער האט אפגעגעסן דעם סאפער, ס'איז שוין זיבענע, וואס זאל ער טון פון זיבענע ביז צוועלעווע ביינאכט? אזוי האט ער געפרעגט דעם סאטמאר רב. סאטמאר האט זיך אנגעהויבן צו דרייען מיט די נאז, אזוי און אזוי און אזוי. האט דער לאנדסבערגער אים געזאגט, רבי, איר זאלט מיר ענטפערן גראד, ווייל איך לערן פאר הלכות נידה, און די אינגעלייט פרעגן מיך, און איך דארף זיי קענען ענטפערן. וואס זאל דער אינגערמאן טון? ער ווארט אויף זיין פרוי, און ס'איז געווארן שוין שפעט ביינאכט. ס'איז שוין אכטע, האלב ניינע, ניינע. פרעגט ער דעם רעבן, זאלן גיין אין בעט און זיך קישן? זאגט רעבע, חס ושלום, מ'וועט זיך צו אנקומען די ארגסטע עבירות. זאגט ער פארן רעבן, רעבע, עס קומט אזוי אויך אן. עקסטער וויירוס ווייל ער גייט אין טוילעט און רייבט זיך אויס, ער האט געווען ער האט אפען גערעדט מיטן רעבן און וואס איז געווען די מעשה דער רבי האט אים קיינמאל נישט גענפערט קיין נארמאלע תשובה איז וויל איך ענק ענפערן א נארמאלע תשובה חצות איך האב געהאט א ישיבה פאר חתנים מיט יונגעלייט יארן לאנג און ס'געווען זייער סוקסעספול מענטשן האבן זייער ליב געהאט פלעג איך זיי אויסלערנען ס'איז די גרעסטע מצוה אין די תורה צו ווארטן אויף חצות יא זאג איך גרעסער פון דעם איז נישט דא נאר איין זאך ווען די פרוי קומט פון די מקווה דאס איז א מצוה פאר זיך צו וואוינען מיט די פרוי צו ס'איז חצות צו נישט חצות עז לאנג עז ס'איז שוין ביינאכט און מען קען האבן א טונקל אין בעדרום, קודם כאפ אריין וואוין מיט איר, ס'קומט חצות זאלסטו אנשטעלן דעם זייגער זאלסט דיך אויפוועקן נאכאמאל די סעקאנד טיים אראונד, די אלע ספרים רעדן ווען ס'איז די סעקאנד טיים אראונד ווייל די פירסט טיים אראונד איז דא א מצוות עונה ווען די פרוי קומט פון די מקווה און מיש נישט אויס חצות מיט דעם, כ'האב זיי אלע געלערנט אזוי און דאס דארף מען וויסן דאס איז זייער זייער הייקל און קרושל. פייניג נישט א פרוי פאר גארנישט, ס'דא יעצט א פרוי, זי איז א רב'ס א טאכטער, זי האט געלערנט אין סאטמאר קדושה און די אלע עניינים, זי איז זעכציג יאר אלט, זי האט יעצט איבערגעלאזט איר מאן, זי האט געזאגט דער מאן האט איר קיינמאל נישט געגעבן וואס זי האט געדארפט, און איך פארשטיי עס אויך, ווייל ער איז געווען מסתמא א חצות איד, מיט נאך אזאלכע בולשיט סטאריס, איך פארשטיי עס, און ממילא איז זי אראפ פון וועג, זי וויל נישט וויסן פון אידישקייט, קען זיין זי איז נישט געווארן א גוי'טע, אבער. שי איז אוט אוו דיס. און דאס האבן אונז אויפגעטון מיט נעמען חומרות אויף יונגעלייט. זיי זענען נישט ס'האלט נישט ביי די אלע זאכן. איך געדענק איך בין געווען אמאל אינוואלווד א גאנצע זאך באריכות איינער האט זיך נעבעך געגט און ס'איז אויסגעקומען דאס די גאנצע גט איז געווען ווייל ער האט אנגעהויבן מיט די פרומע זאכן מ'האט געגאסן וואסער ביים בעט איך דארף היינט נישט אריינגיין אין די אלע זאכן מ'גיסט וואסער ארום דעם בעט ווייל די שדים די אלע זאכן איז היינט נישט דא. אין די אלטע צייטן פלעגט מען איינרעדן פאר רבנים למשל דעם סאטמארער דיין זיידע. מ'האט אים איינגערעדט אז עפעס א פרוי, זי איז געווען איינע פון די ראש הקהל'ס פרוי, האט זי איינגערעדט אז א שד האט זי באפאלן, מ'האט זי געטראפן נאקעט אינמיטן פעלד, און איינער פארט דורך און האט געזען ווי זי איז נאקעט, זאגט עפעס א שד האט זי באפאלן, ווייל דער בועל איז דאך אנטלאפן, עניוועי, האט זי איינגערעדט אז א שד האט זי באפאלן, אינטערעסאנט. מיך האט קיינמאל קיין שד נישט באפאלן, און קיינעם נישט, איך קען נישט קיינער פון מיינע חברים זאל זאגן אז א שד האט זיי באפאלן, וואס איז געשען מיט די שדים? אה, די גמרא זאגט מ'האט זיי געזאגט זיי טארן נישט וואוינען אין די שטאט, אבער יענץ איז געווען אינמיטן די שטאט, און ראחעווער רב האט געשריבן א תשובה אז זי'ז מותר לבעלה ווייל א שד הייסט נישט קיין ביאה, איר הערט די בולשיט? דאס איז שוין געווען ראחעווער רב אינדערהיים, נישט דער היינטיגער, נישט ר' חיים מנשה פרידמאן, ער שרייבט עס אין זיין תשובה ספר, לצים וואס זיי זענען, אוודאי דעם ראש הקהל'ס ווייב האט מען געמוזט ריינוואשן. עס וויל איך ענק זאגן די אלע זאכן זאלן זיך אויפהערן, און איך וויל זאגן דעם עולם אז דו האלטסט דיר נישט ביין אפשערן די האר זאלסטו זאגן מיין טייערע מאן איך האלט מיר נישט ביין אפשערן די האר, לערן מיך אויס וויאזוי מען דארף מאכן חפיפה ווען איך האב נישט קיין אפגעשוירענעם קאפ, ווייל זיי טוען נאך א רעה מיט דעם וואס האבן אייגענע האר, זיי ווייסן נישט וויאזוי צו מאכן חפיפה, ווייל ביי אונז רעדט מען נישט פון דעם, ביי אונז איז דאך דאס ניבול פה, דאס וואס משמרת הצניעות האט געטאטשט און געטון וואס מען האט נישט געטאר דאס איז נישט קיין ניבול פה, דאס איז ניבול פה. י. דו פארשטייסט וואס דא טוט זיך? דעם אייבערשטנס תורה איז ביי זיי ניבול פה. און דאס איז וואס דא גייט פאר. די מקווה'ס דארף האבן א גרויסן תיקון. נאכדעם דארף מען זאגן נאך א תיקון. ווער איז משגיח אויף די מקווה? ווער איז משגיח? קיינער נישט! ישראל חיים מנשה איך האב אים געפירט דא אין סאטמאר אין די מקווה וואו מען טובל'ט כלים אין בית מדרש איז דא אונטן האב איך אים געוויזן וואס ס'האט געפעלט דארטן אפשר א פיס מיט וואסער קיינמאל נישט געווען אנגעפילט אז מען האט דארט געטובל'ט איז עס ארויסגערינען בשעת זחילה איך האב אים גענומען אין כולל מקווה אין די כולל. אין כולל, אין סאטמאר כולל, איך האב געזאגט, איך האב גרויסע שווערע שאלות, איך קען מיר נישט אליינס פירן, ער איז געקומען צו לויפן אויף אלע פיר, און איך האב אים געוויזן אלע זיינע פראבלעמען וואס ער האט צוגעלאזט, זיך אזוי געשעמט, ער האט קיינמאל נישט געוואלט מער קומען. דאס איז מיט אים פארגעגאנגען. איז דא א רב וואס ער קען געהעריג הלכות מקוואות? ער האט סמיכה פון איינעם אויף הלכות מקוואות? קיינער נישט. איך מיין, א רב האט מיר אמאל געזאגט, פארוואס איך פרעג דיך שאלות אויף מקוואות, כאטש דו ביסט דאך אין חרם, ווייל דו זאגסט קיינמאל נישט, דו מיינסט, ס'איז נישט דיין מיינונג, איך פרעג דיך נישט דיין מיינונג, איך פרעג דיך וואס שטייט אין שולחן ערוך. מיך זאגן קלאר סעיף דארט וועסטו עס טרעפן דארט און דארט, איך מיין גארנישט, און ממילא דארף מען אנהייבן אריינצולייגן, ס'קומט יעצט טהרה, מען דארף אנהייבן אריינצולייגן כוחות אין טהרה, און נישט אין די די ציונות מיט די בולשיט וואס דער רבי האט אונז פארקראכט דעם קאפ מיט דעם, היינט איז נישט דא קיין ציונות עניוועי, אפילו ווען דעמאלטס איז געווען, היינט איז דאס נישט דא, און האט אונז פארטעמעוועט דעם קאפ, ביי אונז איז געווען איינער וואס האט געקענט גוט שעלטן די ציונים געווען א גרעסערע יחוס ווי איינער וואס האט. קענט לערנען? איינער וואס האט געקענט לערנען, האט מען נישט געמאכט קיין עסק פון אבער געקענט שעלטן ימח שמו וזכרו, פאר אים האט מען דרך ארץ געהאט. רבותי לאמיר זיך צוריק קערן צו די הייליגע תורה, און נישט צו די אלע בולשיטס, און איך זאג אייביג, בסך הכל איז דער רבי געווען אן אחרון, קען מען מחולק זיין מיט אים אויכעט, עס מוז נישט זיין אז ער האט אלעס געוואוסט פונקטליך אויך נישט. און אז מען וויל קען מען מחולק זיין, יעדער האט א רעכט, די תורה איז געגעבן געווארן פאר יעדעם, און ער זאל אויפהערן צו רעדן פון בייהאר בייהאר שמייהאר, דער עולם גייט עניוועי, און די רבנים שטעלן היינט צו, אזוי ווי איך האב עהם געזאגט, מענדעלע ראבער האט צוגעשטעלט ביי זיך אין מקוה מען זאל נישט זען צו די פרוי האט בייהאר צו נישט, מען האט עס אראפגענומען ווייל איך האב מיך געשלאגן, איך האב נישט קיין מורא פאר זיי, וואס וועט ער מיר טון, מיך ארויסווארפן פון ווילימסבורג, איך וועל גיין גערן, איי גאו גלעד, ביי מיר קען ער דאס נישט זאגן, ווייל איך לאך פון עהם, איך לאך פון די שיטה קדושה און פון סאטמאר אויך. איז במילא וויל איך ענק זאגן, יעדער אינגערמאן זאל אהיים גיין און זאל זיך דורכשמועסן מיט זיין ווייב, יו שוד נאו הער פילינגס, יו שוד אנדערסטענד, זי וויל גיין מיט ביי האר, זאל זי געזונטערהייט גיין, באט ס'איז דא הלכות וויאזוי מען דארף נעמען קעיר ווען מען גייט צו טבילה, און אן די הלכות האסטו גארנישט אויפגעטון אז דו האסט סתם דיפרייווט פון צו גיין מיט ביי האר, ביקאוז אז זי גייט מיט ביי האר און זי טוט נישט די הלכות און זי איז זיך מטהר איז זי א אשה נדה, ענד דאונט פלעי אראונד וויט דעט, און יעדע מקווה דארף האבן א משגיח תמידי, חיים קלמן קליין קען א משגיח תמידי אויף קיין מקווה נישט זיין ווייל ער איז א דיין, מען דארף האבן א מענטש וואס זאל קענען ארום פארן און ער זאל אנקומען בהקראה, איך פאר ארום די אלע מקווה'ס וואס כ'האב געבויט קום איך אן בהקראה, איך זאג קיינמאל נישט איך גיי מארגן קומען, ס'נישט דיינע ביזנעס ווען איך קום, און מען מוז וואטשן אויף די אלע מקווה'ס און מען דארף אבאכט געבן, און אסאך מאל כאפ איך זייער געפערליכע פראבלעמען, אה דאס איז נאר געשען היינט ווייל נעכטן דאס איז באלאוני, די פרויען וואס זענען געגאנגען היינט. אין מקווה זענען א נדה, זענען נישט געטובל'ט. דער צעהלימער רב האט זיך נישט געלייגט שלאפן ביז דער מקווה איד האט נישט אויסגעלאשן די לייט אז ער האט צוגעשפארט די מקווה. איינמאל דרייע פארטאגס קאלט ער אפ דעם ר ש האט ער געהייסן, אה, ס'איז נאך דא פרויען יעצט אין מקווה? עס איז דאך שוין דרייע פארטאגס. זאגט ער, ניין, כ'האב פארגעסן פשוט אויסצולעשן די לייט. איז דעמאלטס איז ער זיך נישט געגאנגען לייגן שלאפן. יעצט איז דא נאך א זאך. דער דין איז אז א. פרוי, ווען זי ענדיגט איר שבעה נקיים דארף זי מאכן די לעצטע בדיקה פאר זי גייט אראפ צו טבילה, ווייל טאמער נישט, עס קען זיין איבערן טאג האט זי געזען דם, שטעל דיר פאר וואס דא טוט זיך, מען גייט אין מקווה, עס איז נישט דא וועם צו פרעגן א שאלה, ווען איך בוי א מקווה לאז איך איבער א פלאץ ווי דארט זאל זיצן א מורה הוראה, בשעת טבילה מוז ער זיצן דארט, כ'האב געבויעט יעצט עטליכע מקוואות אין ארץ ישראל האב איך געבויעט א פלאץ וואס בשעת ווען יעדער שרייט לכו נרננה לה' נריעה לצור ישענו זיצט דארטן אונטן א מורה הוראה און מען שיקט ארויף א קינד טאמער וואס ס'פעלט אויס און ער קומט אראפ און מען געט אים די בדיקה און ער זאגט כשר צו נישט. איך בין אליינס נתפעל געווארן אין עטליכע מקווה'ס האלט מען מיר אין איין זאגן אז ס'איז כמעט דא יעדן טאג און בפרט נאך פרייטאג צונאכטס. איז דא א שאלה און די רבנים זענען עס נישט מתיר, יעצט ווער נעמט אחריות אויף די אלע טבילות? ווער? ווייל יענער איך עס איז געווען א מקווה וואס איך האב געבויט אין ארץ ישראל האב איך געזאגט יענעם רב דו מוזט דאווענען דא אונטן דו קענסט נישט דאווענען אויבן זאגט דער רב און ווען וועל איך דאווענען זאג איך דיר ענטפערן צוויי זאכן איבעית אימא ביסט פטור פון דאווענען ביסט עוסק במצוה איבעית אימא וועסט דאווענען נאכדעם ביחידות זאגט ער איך וועל נישט זאגן לכו נרננה מיט מנין זאג איך נישט נאר לכו נרננה זאלסטו נישט זאגן מיט מנין נאר צו זאגן ברכו את השם המבורך מיט מנין אויך. נישט דעטס אלל, ממה נפשך ביסט איבערגעגעבן פאר טהרת ישראל דארפסטו זיין איבערגעגעבן אלל די וועי, ביסטו נישט איבערגעגעבן איז נישט איבערגעגעבן, און נאכדעם ביז ס'האט זיך געטוהן די מעשה מיטן עירוב, יא מאכן אן עירוב נישט מאכן אן עירוב, איך וואוין דא אין א קליינע קאמיוניטי ארומגענומען מיט א געיט מען קען טראגן רואיג, איך פלעג האבן פינף אדער זעקס שאלות יעדן פרייטאג צונאכטס ס'איז ווער געקומען קלאפן ביי מיין טיר, איך האב אלץ געזאגט רבונו של עולם ווען איך בין נישט דא ווי גייט מען? מען גייט אין ערגעץ נישט, די פרוי זעהט כהאב נישט ווי צו גיין ס'גוט ס'כשר, דער אינגערמאן קען זיך נישט איינהאלטן, זיך שלאגן מיט אן עירוב ווייל סאקמער רב קודם כל האט ער קיינמאל נישט געזאגט און איך האב געזאגט אז ס'איז א מעשה ליסטער ער האט געוויסט אונז עסן מיר סוכות אין די סוכה און ער האט גארנישט געזאגט און אפילו ווען ער האט יא געזאגט איז עס געווען טעות הוי בידו רבא אליין זאגט כל מה שאמרתי לכם אתמול טעות הוי בידו ער האט אויך געמאכט טעותים אין זיין לעבן ענד דיס וואז וואן אוו די ביגעסט מיסטעיקס אויב ער האט עס געזאגט איך האלט ער האט עס נישט געזאגט האט אין זיין נאמען פארקויפט אלעס האט אפילו פארקויפט אז מיעל מארט איז כשר און מ'זאל קויפן אויסשליסליך אין מיין בוטשער סטאר. נא זאג מיר די שטותים. אונז האבן די איד נישט געגלייבט גארנישט. ער האט געהאט א גראבן חזיר עזריאל און דאס נישט געקענט מחולק זיין. סא די אלע זאכן דארף מען אנהייבן צו פארעכטן. מ'דארף אנהייבן אין יעדע מקווה א דיין וואס ער זאל זיצן דארטן און מ'זאל קענען ארויף שיקן די בדיקה אדער ער זאל אראפגיין אונטן. און מ'נוצט געווענטליך א קינד. מ'זאגט א קינד גיי ארויף, גיי זאג דעם דיין זאל אראפקומען. וואטעווער די סטארי איז. אבער. ארום צו שפילן אזוי? וועם פרעגט א פרוי? זי איז אין די מקווה, זי איז רעדי אראפצוגיין, זי האט געמאכט די לעצטע בדיקה, ס'דאכט זיך איר צו כשושנה אדומה ראיתי, איך האב געזען א רויטע רויז, וועם גייט זי יעצט פרעגן? זאגט זי ווייסטו וואס, רבונו של עולם, דו מאך א שווייג, איך וועל מאכן א שווייג, זי ווארפט עס אוועק און זי טובל'ט זיך, זי איז דאך רעדי, זי ברויך דאך שוין גיין אין בעט מיט איר מאן, די אלע זאכן דארפן האבן תיקונים, און אז מען וועט עס נישט פאררעכטן, די זעלבע וואס ס'געשעהט יעצט דארטן אין יוראפ ווי מען הארגעט זיך ארום, אין רוסלאנד. די זעלבע וועט געשעהן אין ארץ ישראל, ווייל ס'האלט שוין נישט ווייט, און די זעלבע וועט געשעהן אין אמעריקע, עטס זיצט דא זיכער, וואס? אין גאד ווי טראסט? גאד זאגט איך טראסט ענק אבער נישט, עס מוז זיין א געהעריגע מורה הוראה וואס ער פסק'נט שאלות ער זאל זיצן ביי די מקווה אונטן נישט אונטן ביי די פרויען, מען געט אים א פלאץ, למשל אין סאטמאר איז עס אין די תלמוד תורה, געט מען אים א פלאץ אויבן א צימער, און אז ס'איז דא א פראבלעם שיקט מען ארויף פרעגן. פארשטייסט? און דאס איז פרשת פרה פרשת טהרה, דאס איבריגע איז אלץ באלאני, דעטס אלל איז פרשת פרה, אידישע טעכטער הייבטס אן צו גיין אין מקווה, עטס ברענגטס א חרבן אויף כלל ישראל, אויף ענק און אויף ענקערע קינדער, און אויף גאנץ כלל ישראל אינאיינעם, ווייל דער אייבערשטער פיום ווער ס'פירט זיך נישט בטהרה. יעצט איך וויל ממשיך זיין אביסל וועגן די טהרת ישראל און וועגן מקוואות, איך וויל פרעגן, א שאלה, אונז בויען מיר אזויפיל בנינים, ריעל עסטעיט איז אזוי הויעך, דער אייבישטער גיבט אונז פון אלעם גוטן, פארוואס איז נאר דא, וויפיל מקוואות איז דא אין ווילימסבורג? צוויי מקוואות איז דא, אהרן און זלמן לייב, צעהלים האט זיך שוין צוגעשפארט. איך וויל ענק פרעגן, איז דאס א יושר? שעמען מיר זיך דען אונז נישט? א פרוי וואוינט אויפן צוואנציגסטן פלאר אין שעיפער, איר האלט אז זי איז משוגע אראפצוגיין צוואנציג פלאר, גיין אין א מקווה א וועג פון א האלבע שעה, צוריקקומען, קאלטערהייט, און צוריק ארויפגיין און גיין אין מקווה? זי טוט איינס פון צוויי זאכן. אדער גייט זי נישט זאגט איר מאן איך בין געווען, אדער זאגט זי מיר גייען מערטשעם מארגן, נישט געפערליך אפצושטופן מיט א טאג. דעס מעג געשען אין א שטאט וואו ס'איז דא אזויפיל געלט מיט אזויפיל שפע, פארוואס אז איינער בויט א הויז אין ווילימסבורג פארוואס איז מען אים נישט מחייב מאך זיכער אז דו געסט א האלבן בעיסמענט פאר א פרויען מקווה, די פרויען דארפן זיך וואנדערן פון איין עק ווילימסבורג אויפן צווייטן ווען ס'איז דא א טבילה פרייטאג צונאכטס, צו מיר קומען פרויען זיי קאלן מיך אפ ס'איז פאר ראש השנה איך וויל צוריק קומען כ'האב נישט געהאלטן קיין טהרה שוין צוויי יאר דריי יאר פיר יאר און זיי זאגן מיר אלעס האט זיך אנגעהויבן ווייל ס'איז נישט געווען קיין מקווה אין די געגנט איז געגאנגען ר' משה ניישלאס האט זיך מוסר נפש געווען צו בויען די גרויסע מקווה אין מאנסי איך האב געוויינט צו אים איך האב אים צוגעהאלפן איך בין געווען דער בריח התיכון דארט ר' מאטעלע געזאגט איך זאל אים עס נישט העלפן בויען ווייל ס'מעג נאר זיין איין מקווה ווייל דער גראבער חזר האט געוואלט אז נאר ער זאל האבן די מקווה איז האב איך אים געבעטן ר' משה דו קענסט נישט בויען אזא גרויסע מקווה מאנסי איז זייער גרויס בוי איינס נארט און סאוט איסט און וועסט. האט ער מיר געזאגט, יאסי הערשקאוויטש, איך ווייס ווער ס'האט געגעבן דארטן די לאנד, ער וויל אזוי, הו דע העל איז הי, און איך הער אז נאכדעם איז ער געגאנגען בענקראפט צו מ'האט אים בא'גנב'עט צו וואס, איטס אנבעליוועבל, ווער פירט דא דאס אידישקייט, אפאר אינוועסטערס, מיליאנערן, דאס האב איך געברויכט האבן אז סאטמאר רב זאל צוריק שטעלן דאס אידישקייט נאך אזא מלחמה ווי היטלער, דעטס א דזשאוק, יעצט דארט איז דא ביי אהרן'ען, איך האב מיינע בלשים וואס די די סיקרעט סערוויס, איך האב אים געזאגט זאג מיר וויפיל פרויען גיי. צו אהרן'ס מקווה דארט אויף יענעם עק ווילימסבורג, האט ער מיר געזאגט א נאמבער, כ'האב נישט געגלייבט, קיינער גייט נישט, אלמאוסט נאובאדי, די גאנצע געגנט דארטן דארף נישט האבן מער ווי אזא קליינע מקווה, כ'מיין, און קיינער קומט נישט? רבותי, אבל אשמים אנחנו, קוק וואס דער אייבערשטער טוט יעצט מיט די מענטשן אין אוקריינע. ער וועט די זעלבע טון אין ווילימסבורג מ'וועט ענק ארויס ווארפן ווי די הינט עטס זענטס רשעים מען האט געמאכט יעצט יעדעס יאר מאכט מען א קעמפעין נייע מעמבערס נייע דעיס וואס דארף איך א קעמפעין איך ברויך האבן מצות איינמאל א יאר איך האב נישט א מקווה יעדן חודש יעדע נאכט דארפן פרויען האבן מקווה'ס וואס איז געשעהן מיט אונז איז אונז די שכל צו צורינען דער אמת איז אונז זעמיר געווען אכזרים הינט אלע יארן דער רבי האט פראבירט אונז אביסל צו האלטן אין די ראם און ער האט אויך געוואוסט וואו איין און וואו אויס אבער דאס איז א וועג? און מען מעג גיין פרעגן א פרוי צו זי גייט מיט אייגענע האר ביי, אדער מאכן חוזק פון איר, עטס זענטס דר'ערד ליגערס, חוזק זאל מען מאכן, דער רבי אליין אינדערהיים אין שטאט האט ער געזאגט גייטס טוטס ענק אן שייטלען, נישט געהאלטן מען זאל גיין מיט אייגענע האר, אונז מעג מיר מאכן חוזק? איך האב ענק געטרייט צו לערנען רייט פון ראנג, אז מען טאר נישט אריין שטופן ביי קינדער אין די מחילה, האט מען אנגעהויבן, אה, דו חזיר מנוול ארויסגעווארפן פון די שטאט, געלייגט אין חרם, ווער זענט עטס? הו דע העל דו יו טינק יו אר? די לך לך רבנים וואס האבן אונטערגעשריבן, העלפט פון זיי האבן א היסטערי אזוי נואפים? אונז קען מיר יעדנס היסטערי, איך איך האלט שוין אז כ'וועל ארויסגעבן שוין א בוק אויף יעדן פונקטליך באשריבן, דר'ערד ליגערס וואס איר זענט, עטס וועטס פירן אידישקייט, אין בארא פארק צו אין פלעטבוש איבעראל דא אין יעדע פאר גאסן איז דא א פרויען מקווה, עס דארף האבן א השגחה, וויפיל מקווה'ס איז דא אין קרית יואל, מען דארף גיין צו די גרויסע מקווה, די בני יואל דאך אינגאנצן נישט אינו מן הישוב ס'איז אביסל ארויסציר. קען זיין ווען מען בויט יעצט מקווה'ס בויט מען אויף פרייטאג צו נאכטס אויך א מקווה, ווער איז משגיח דארטן, וואס טוט זיך דארטן, וואסערע א דזשאוק איז דאס, מען מאכט דעם אייבערשטן פאר די רעסט קדושה וואס מען רעכנט זיך מיטן, מיטן אייבערשטן רעכנט מען זיך נישט, נאר מיט וועם רעכנט מען זיך, סאקמער רב האט געזאגט, ס'איז דא די צוויי סאקמערע רבנים, אהרן מיט זלמן לייב'ן, וואס טוען זיי אויף פאר קדושת ישראל, די עיקר איז אז די מצות זאלן קאסטן. פערציג דאלער א פונט מצה מיט דעם וועלן זיי זיין גליקליך? שעים אן דעם אלל! שעים אן סאטמאר רב אז ער האט געגרינדעט אזא מוסד! ער וועט קומען אויף יענע וועלט און זאגן איך בין סאקמער רב איך האב געגרינדעט אין אמעריקע מוסדות! אידישקייט האסטו געגרינדעט דא? נאו! שעים אן דעם אלל! זייער אסאך פרויען גייען נישט אין מקווה! זיי קאלן מיך אן, איז איך האב די ליבערטי וויבאלד יענער האט מיך געקאלט איך האב יענעם נישט געקאלט האב איך די ליבערטי יענעם צו פרעגן וויאזוי איז געשעהן אז זי האט אויפגעהערט צו גיין אין די מקווה איז דער אמת איז יעדער האט געהאט אם ראָית גנבֿ, זאָגט דוד דער מלך, ותּרץ עמו. יעדער האָט געהאַט אַ תּירוץ. איין פֿרוי האָט געזאָגט, מע האָט מיך מבֿזה געווען, ווײַל איך גיין מיט בײַהאָר. די אַנדערע פֿרוי האָט געזאָגט, מע האָט אים געשניטן, נישט נאָר די נעגל אַראָפּגעשניטן, נאָר אַ חלק פֿון דער פֿלייש אויך. איך פֿלעג באַקומען טעלעפֿאָן-קאָלס די גאַנצע צײַט. רב נחום, אין דער פֿרי האָב איך געטראָפֿן בלוט אין בעט. פרעג איך יענעם די ערשטע שאלה, איז דיין ווייב געווען נעכטן אין מקווה? זאגט ער יא, פרעגט ער פון וואנעט ווייסט איר? זאג איך ווייל איך האב רוח הקודש, ווייל נאכדעם ווען מען גייט אין מקווה און די משוגענע בלנית שניידן שטיקער ווערט דא אן אומגליק פון דעם אלעם, פארוואס זאל מען נישט נעמען פראפעשענעלס און אויסלערנען ביז ווי ס'דארף זיין, נישט וואס סאקמער רב האט געזאגט, ער איז געשטארבן ער האט אלעס מיטגענומען, מען דארף מאכן די גרעסטע קולות וואס איז דא, אזוי ווי הלכה'דיג אז טאמער מען קלאפט מיט די פינגער אויפן טיש און מען הערט נישט די נויז הייסט עס נישט אז די. זאגט ארויס סימפל, נוצט נישט קיין חומרות אויף די ווייבער ביקאז זיי זענען קלוגער פון אייך, זיי גייען נישט אין מקווה, זיי קומען זאגן טהור אני, זיי לאכן פון ענק, זיי האבן קיין חינוך נישט געהאט, זייער חינוך איז בית רחל, וואס דאס איז א ליגנט א בלאף די גאנצע זאך פון קאפ ביז פיס, אנגעהויבן האט זיך סאמע הייסט עס אין פאלשע פראגרעמס מיט זאכן, זיי זענען אלס איז ליגנט ליגנט ליגנט, דאס געפעלט ענק צו נישט, כ'האב ענק אינטרערט, עטס ווילטס קענט עטס מיר נאכשרייען ווייל איך האב אויף ענק אסאך מער וואס צו שרייען. איך האב זיך געלערנט ואת זכר לא תשכב משכבי אשה, מ'טאר נישט אריינשטופן דיין פיפיק אין דעם קינד'ס לאך אריין, צו ווען דאס קינד גייט אין טוילעט לערנט מען אים אויס אז ער טאר זיך נישט דארט אנרירן, ער דארף עס האלטן זויבער, אלעס איז גוט אבער נאר מיט א וואש קלאט אדער מיט טוילעט פעיפער, ווייל די הענט זיינע זענען ווארעם מאכן זיי די מעשה זאלן ווערן הארט, ס'ווערט צוהיצט. אז מען לייגט אין חרם נחום ראזענבערג עטס זענטס אין חרם און ענקער רעבע איז אין חרם די אלע בולשיט ארטיסטס זענען אין חרם זיי האבן געגנבעט אונזער געלט און נישט געלערנט גארנישט און נאר מ'מוז קומען זאגן דעם רעבן זאכן די רעבע האט נישט געהערט יענער איז א שונא איך וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם די חינוך וויאזוי ס'איז געגאנגען ביז יעצט איז נישט ווערד גארנישט מ'האט דא געהארגעט דזשענערעישאנס און דזשענערעישאנס מ'נעמט אזאלכע מענטשן זיי האבן געטוישט די דזשענדער מ'נעמט מענטשן זענען אוועק געגאנגען פון סאטמאר זענען אוועק פון היימישע פלעצער זענען געווארן פרייע יו אלוועיס העוו טו געט דאון טו די באדעם, סאמטינג איז טראבלינג דעם, סאמטינג איז טראבלינג דעם, איט דזשאסט דידנט העפן אוט אוו גוד לוקס, און ביז ווילאנג מען טוט עס נישט נעמען אין די הענט אריין וועט נישט טויגן, פארוואס? ווייל העי, קיינער איז נישט דא צו ליידן, און קיינער זארגט זיך נישט וואס וועט זיין אויף יענע וועלט, נאובאדי איז אינטערעסטעד איווען טו נאו, ביקאוז עס זעהט זיך נישט אויס דארטן אז אונז וועמיר אנקומען דארטן. לויט ווי אזוי אונז פירן מיר זיך אויף, מען עסט נישט א שטיקל כשר פלייש וואס איז נישט דא צו באקומען, סאטמאר מאכט געלט, דעמאלטס איז אלעס כשר געווארן, מיעל מארט וואס ביי אונז ווען איך בין אויפגעוואקסן האט מען געוויסן נבילות און טריפות האט די סאטמארע רעבעצן מיטן דברי דזשאועל און מיט נאך אפאר שקצים עס געקאשערט, און נאכדעם נאך געקומען דער ברך משה, מען האט עס געקאשערט, מען האט געזאגט דאס איז כשר, דאס מעג מען, דאס דארף מען, און אן דעם קען מען נישט קומען צום רעבין צום סדר, איך וויל נאכאמאל מסביר זיין פארן עולם, אונז מוז מען זיך נעמען אין די הענט אריין, אונז דארף מען נעמען אין די הענט. פרויען וואס זאלן מעודד זיין, אזוי ווי ביי חסידות איז דא מען איז מעודד, דער רבי איז א צדיק, דער רבי קוקט אויף דיר און עס מיינט אז דער רבי טוט אהער מיט אהין, די אלע בולשיט זאל מען אריינלייגן היינט אין פרויען, מען זאל זאגן אז דער רבונו של עולם קוקט אויף דיר און איז לוקינג אוט אז דו זאלסט גיין אין מקווה, און אז דו וועסט נישט גיין אין מקווה ביסט א זינדיגער, דיינע קינדער וועלן זיין פגום, דער אייבערשטער וועט זיי ארויסווארפן פון כלל ישראל ווען משיח וועט קומען, און דו דארפסט דיך אנהייבן צו פירן ווי עס דארף צו זיין. און יעצט ווייסט איך ווייס פון צענדליגע פעלער פון אונזערע פרויען וואס זיי גייען אין פרעמדע מקווה'ס, און איך האב געעפנט די מקווה אין די איסט סייט יארן צוריק, איך האב געזאגט ס'איז כשר, איך האב עס גע'כשר'ט מיט אלעם, פלעגן דעמאלטס האט נישט געקאסט קיין געלט אריבער צו פארן די ברידזש אויך נישט ווייל מ'האט עפעס געפיקסט די ברידזש אדער וואס, איך געדענק נישט וואס ס'איז געווען דעמאלטס, עטס ווייסט וויפיל היימישע פרויען זענען געקומען דארט, קיינער האט נישט ליב אז מ'קוקט זיי נאך, זי וויל גיין מיט איר אייגען האר, גאו סקרו יור סעלף, די רבי האט געשריגן בייהאר, ער האט נישט געקענט פועל'ן אינדערהיים מיט צוויי הונדערט און הונדערט פופציג יאהר צוריק ביי די מער ערליכע אידן און ביי די ערליכע אידענעס וועט ער פועל'ן דא אין אמעריקע? נעווער! די מען וואז אוט אוו היז מיינד טו טינק דעט וועי! צו זאגן זיין מיינונג האט ער געמעגט, אבער מען גייט ענטעגענייזן, מען האט מען האט נישט געלאזט קומען אין סקול ווער די פרוי איז נישט געגאנגען מיט צניעות וואס איז דיינע ביזנעס? ס'איז דא איינער הייסט הרב ביק ימח שמו וזכרו, אברהם שיע העשל ביק, א שייגעץ א מניוול א גארנישט. א פרוי האט מיר פארציילט זי איז געקומען פרעגן שאלות ערליך דא ביים רב, די רב האט אנגעהויבן מיט איר צו ווערן צו היימיש, וויפיל קינדער האסטו? ווי גייען דיינע קינדער? בקיצור האט זי עס מיר פארציילט, האב איך אים אנגעכאפט, האב איך געזאגט שי' העשל די האסט נישט קיין שום רעכט צו פרעגן ווי אירע קינדער גייען, זיי גייען אין פאבליק סקול, זי מעג נאך אבער וועלן פרעגן דיך א שאלה אויף א בדיקה? זאגט ער ניין, איך קוק אן די פרוי פון קאפ ביז פיס, איך סייז איר אויס, פרעג איך אים, די דדים ווי גרויס זיי זענען די צוויי צוצקעס סייזסט אויך אויס? א חזיר וואס די ביסט, נישט דאס האט דער אייבערשטער געמאכט אז מ'זאל פרעגן שאלות נשים, און דעמאלטס האב איך חוץ דעם, איך האב געזאגט מען דארף נעמען פרויען זיי אויסצולערנען צו פסק'ענען שאלות, א פרוי טאר בכלל נישט גיין צו א מאנספערזאן, נישט ווען ס'האנדלט זיך דאקטעריי, נישט ווען ס'האנדלט זיך א רב, גארנישט, דער רב איז א חזיר פונקט ווי דו, נאך מער, דאס איז די זאך וואס דא גייט פאר, מען האט אנגעהויבן צו רודפ'ן די פרויען, זי גייט זיך מיט קורצע קליידער, קומט צו סאטמארע בית מדרש נישט צוגעדעקט, האסט א פראבלעם דערמיט? מיר פארוואס נאר ראש השנה האט דיך עס געשטערט און חשון און כסלו און טבת האט דיך עס נישט געשטערט, וואס האסטו פארקויפט דעם עולם באלאני מיט בול שיט און דאס האט געהארגעט דעם גאנצן חינוך, ווען ס'איז דא א פרוי אדער ס'איז דא א קינד וואס פירט זיך נישט ווי ס'דארף צו זיין ס'איז נישט דעם קינד'ס שולד, טריי צו בין מברר צו זיין וואט איז באגינג, מען קומט אין די מקווה מען קומט שפעט, מען פלעגט שרייען אויף די פרויען, ס'איז דא פרויען וואס האבן זיך נישט געקענט צוגרייטן אדער איז געווען אויף א. חתונה פארדעם דארף מען האבן א צעטל ביי די וואנט אז דו קומסט נאך דעם און דעם צייט קאסט עס אזוינפיל מער אבער נישט שריי אויף יענע. מיר האט דערציילט א פרוי זי האט אויפגעהערט צו גיין ווייל מען האט געשריגן אויף איר זי איז טאקע געקומען אפאר מינוט שפעט זי זאגט איך האב זעקס קינדער איך האב נישט געקענט בכלל עפשן דא מוז מען קנאקן א קינד יעדעס יאר ווייל טאמער נישט וועט דער אייבערשטער נישט מוחל זיין שרייט אים מיין פרוי איז נישט געאייגנט צו דעם זי קען עס נישט באווייזן און אויף מיר ליגט דער גאנצער עול און איך קען נישט צוקומען צו די צייט צו די מקווה סאו איז וואס?

ער איז אזא שייגעץ געווען דער עופר לעווי מיט זיין ברודער זענען געקומען ביינאכט שוין געווען צוועלף איינסע ביינאכט איך האב געזען אלעס איז גוט כ'האב שוין צוגעשפארט האבן זיי געהאט א שליסל כ'האב דאך געהאלט געמיינט אז זיי האבן נישט קיין שליסל ווייל זיי האבן דאך געזאגט זיי האבן מיר געגעבן אלע שליסלעך זיי קומען ביינאכט זיי האבן אויפגעגראבן די גאנצע א ריזיגן לאך און זיי האבן אריינגעלייגט פייפס אין דער ערד אז מ'וועט נישט דארפן צאלן קיין געלט אויף אוועקצוטראגן די וואסער און די סוער עס וועט אריינגיין גראד אונטער דער ערד. איי מארגן גייט צאמפאלן יענעמס בילדינג? וואס קערט ער? דאס איז דאך די שייגעץ שטיק פון די אלע חברה. בקיצור אין דריי פיר טאג נאכדעם ווען מ'האט שוין געעפנט די מקווה האט ער עס פארציילט פאר יעדן, זיינע גבירות, און ער געהאט דארט א לויער און די לויער האט אים געזאגט ער זאל עס נישט טון ווייל ער גייט עס דארטן פארן ס'וועט צאמפאלן, וועגן דעם האב איך אים קיינמאל נישט געגעבן קיין הכשר, איך האב געבעטן יעדן רוף מיר בקסב געב נישט קיין הכשר אויף די מקווה ס'איז נישט כשר, אז דו ווילסט קום קודם רעד מיט מיר, יעצט די מקווה למעשה קען אפילו נישט כשר ווערן ווייל אין שולחן ערוך ווערט געברענגט אין פתחי תשובה, אז טאמער מען האט געדארפט מאכן א שידה, מען פלעגט מאכן אזא קאסטן, מאכט מען א לאך, אז ס'איז א לאך איז בטל מתורת כלי, יעצט אלע פוסקים האלטן אז ווען טאמער מאכסטו צו דעם לאך האסטו א פראבלעם, ווייל ס'ווערט צוריק א אזוי ווי ס'איז געווען א כלי, די לאך האט עס נישט מבטל געווען אויף אייביג נאר בשעת ווען ס'איז אפן, איז וועגן געברענגט געברענגט אין די פוסקים מען זאל מאכן צוויי לעכער איינס האט מען געמוזט לאזן אפן די גאנצע צייט, איינס האט מען געקענט צושטאפן, דאס צווייטע איז געווען אז ס'זאל אריינקומען שנעלער וואסער צי כדומה, אויף דעם האט דאך דא אזויפיל טינט זיך אויסגעגאסן, איז דער שייגעץ געגאנגען און געקומען ביינאכט, קיינעם נישט פארציילט, ארומגעגראבן איבעראל וואס איך האב געמאכט אז ס'זאל זיין קבוע בקרקע עולם, ער האט עס ארומגעגראבן, און דער לויער האט אים געזאגט ער זאל עס נישט לאזן אזוי ווייל ער וועט גיין אין דזשעיל, איז ער געגאנגען האט עס צוריק צוגעשטאפט און האט אריינגעלייגט פייפס אין דר'ערד. ווען איך בין דאס געוואויר געווארן האב איך ארויסגעגעבן א צעטל די מקווה איז פסול דאורייתא און מען קען עס נישט כשר'ן, ס'דא מקווה'ס איז נאר פסול דרבנן, דאורייתא איז עס כשר, מים מכונסים איז מן התורה כשר, יענץ איז פסול דאורייתא ווייל ס'טבילה בכלי איז א פסול דאורייתא, וועגן דעם בין איך אוועק געוואקט דערפון, נאר ער האט דאך זיינע מענטשן ר' אבי אבטיח מיט די אנדערע שקצים וואס האבן געזאגט עפן עס אויף ס'גארנישט ער האט נאך אריינגענומען א משגיח ער זאל וואטשן יעדן טאג, דאס איז א דזשאוק די אלע זאכן? דאס איז דאך א דזשאוק! דארט איז דא א געהעריגע פרוי מקווה וואס ס'דא ערנסטע רבנים דארטן, ר' שלמה זלמן אויערבאך'ס א זון, ר' עזריאל אויערבאך, מיט אלע. איך האב עס וועגן דעם געבויעט, ווייל דארטן איז דא א ריזיגער בארג און ס'איז זייער שווער ווינטער ארויפצוגיין דעם בארג, און אונטן איז דא א שפיטאל און ס'איז דא פרויען וואס זיי זיצן דארט מיט די מענער חדשים, איז אז האט מען צוגעזאגט אז מ'וועט מאכן דא א זאל, מ'לאדט אראפ הענדיקעפס מיט אלע. נו מ'האט אים דאס אויכעט ליגנט געזאגט, סא ס'איז ליגנט. ס'אנגעבויעט, האט ארויסגעגאנגען מיט א מקווה און ער טובל'ט היינט פרויען אין א מקווה וואס איז פסול דאורייתא. נו אזוי זעהט עס אויס. און נאכדעם ווען ס'וועט קומען א באמבע און ס'וועט דארטן לאנדען ס'שרייט דער רבונו של עולם וואס איז דאס א רשעות וואס ביסטו אזוי רשעות'דיג, ווייס נישט פארוואס ווייל דער אייבערשטער פיהלט, נעמסט אידישע טעכטער און די ווי מ'זאגט שטעלסט אריין אין א געפאר. און איך האב געזאגט די אפער. זענען דריי לעווי ברידער. איינער וואס וואוינט אין ניו דזשערסי, דארט ווי מ'האט געשאסן נעבעך די פרוי, און כ'דענק נישט ווי זי הייסט אפילו. און אפער און אן אנדערער ברודער וואוינט אין ארץ ישראל. כ'האב זיי געזאגט, קברים זאלט עטס ענק אלע קויפן, ווייל עטס עטס קריגן קענסער און עטס עטס מוזן נוצן דאס געלט זיך צו היילן, ס'עט ענק גארנישט העלפן. איך האב זיי געזאגט. שפילסט דיך ארום מיט פרויען מקווה'ס? און אלע רבנים האבן געזאגט אונז קען מען די משפחה און דעם האבן מיר נישט געוואלט בויען פאר זיי זאג איך נאך וואס איז קיינער מיר נישט געקומען זאגן זיי האט דאך רב א אבטיח דאס איז זיין שרף שמוץ יענס וואס עס זענען סא ווען דו האסט שוין א מקווה ווייסטו אויך נאך נישט ווי כשר ס'איז און ווער שמועסט נאך אז דו האסט עס נישט איך זאג נאכאמאל ווילאנג ס'עט נישט זיין פער קעפיטע אזויפיל מקווה'ס וויפיל פרויען ס'דארפן צו גיין למשל אין וויליאמסבורג איך ווייס נישט וויפיל ס'וואוינען ס'וואוינען צען פופצן צוואנציג טויזענט פרויען ס'גייען אין מקווה דארף זיין פער קעפיטע כאטש פינף זעקס זיבן מקווה'ס וואס עס זאל זיין אויפן פרייטאג צו נאכטס עס זאל זיין אויפן ימים טובים און יעדן טאג אויכעט ס'מוז נישט זיין א משוגעים הויז א מקווה נישט יעדע פרוי פילט זיך באקוועם איך האב א מקווה וואס איך האב געפירט יארן אין פלעטבוש איך פיר עס נאך היינט אויכעט ס'איז דא פרויען וואס האבן א וועסטיבולער דיספאנקשען וואס האט צו טון מיטן אינעווענדיגסטן חלק פון אויער די אינער איער אז מען פארלירט דעם באלאנס. סאטמארע פרוי פלעגט קומען, זי האט געהאט א עקסידענט און זי איז געווארן דיזי, זי האט נישט געקענט אראפגיין. דארטן גייט א סייקאלעדזשיסט אראפ, ס'הייסט דעם אכטן בייטאג, זעצט זיך מיט איר אויף די סטעפ, זי רעדט מיט איר פון שכם, פון יוסף, פון דעם, פון יענעם, נו, מ'גייט אראפ נאך א סטעפ, נאך א סטעפ, נאך א סטעפ, ס'דויערט אמאל א שעה צוויי דריי די טבילה, זיי קענען זיך נישט טובל'ן ביינאכט נאר דעם אכטן בייטאג ווייל זיי קענען נישט אויפהאלטן די גאנצע מקווה, און עס איז געווען א פרוי, זי האט אריינגעשיקט א טשעק פון גרויס געלט, זי האט געזאגט אז זי איז א גרויסע עושר'טע, נאר זי האט געהאט אן עקסידענט און יעצט נאך זיבן אכט חדשים מיט טערעפי, מיט אלעם, איז זי געווארן געזונט. די אלע זאכן דארפן נישט זיין ביי אונז, ביי אונז דארף זיין איין זאך, קען איך מאכן פופציג דאלער א פאונד מצות מאך איך, און ווען נישט האב איך דעם אייבערשטן אין בוידעם, דאס איז אייביג געווען סאטמאר און דערפאר האבן זיי, און נישט נאר סאטמאר אלע קהילות, בעלז איז אויך די זעלבע שקצים, דערפאר זענען זיי קיין איינער נישט מצליח, וויפיל מורי הוראות געבט סאטמאר ארויס און וויפיל יראי שמים געבן זיי ארויס א יאר, און די זעלבע מיט בעלז און מיט אלע אנדערע, גארנישט מיט נישט, און אויף דעם לייגן מיר אונז אריין מיליאנס אויף דעם, נישט נאר אונז, די מדינת ישראל אויך. כ'וויל נאכאמאל זאגן פארן עולם, יעצט איז שבת טהרה, איך זאג דעם לשון טהרה ווייל עס האט צו טון מיט טהרה מיט די פרה אדומה, אבער נישט אזוי ווי די מענטשן וואס האבן מורא צו זאגן דאס ווארט מצורע רופן זיי מצורע טהרה, אזוי ווי זיי שעמען זיך צו זאגן ואת זכר, שעמט דיך נישט, דער אייבערשטער האט עס געגעבן, זאלסט זען אז מען זאל מאכן גרויסע טשעינדזשעס, ווייל טאמער נישט, ווען דער אייבישטער הייבט אן צו מאכן זיינע טשעינדזשעס זעמער אונז שוין אויף גרויסע צרות, דעמאלטס גייט אונז שוין נישט צו גוט. כ'האב געוואלט זאגן נאך א וויכטיגע זאך וואס יעדער דארף וויסן, ווען אונז לייגן מיר תפילין איז דא, ס'שטארט ארויס פון די תפירה וואס מ'נייט ארום און ארום, לאזט מען ארויס אפאר האר, וואס זענען די קליינע הארעלעך וואס זיי שטעקן ארויס? דאס געבן מיר אונז פארן סמך מם, ווייל א מענטש זאל קענען באמת מקיים זיין א מצוה ווי ס'דארף צו זיין איז נישט מעגליך ווייל ס'איז דא א סמך מם, ס'איז דא אלע צרות, ס'ווערט געברענגט אין פרקי אבות שטייט ולא אירע קרי לכהן גדול ביום הכיפורים, איז שטעלן זיך אלע מפרשים דארטן, די ברטנורא מיט אלע, אז סטייטש דער כהן גדול איז געווען א אפגעהיטענער איד, און זיבן טעג פאר ס'האט ער געטוהן די עבודה האט מען אים. מפריש געווען מביתו, איז א חכמה אז ער האט נישט געזען קיין קערי, ער איז דאך געווען אזא קדוש וטהור נאר געווען אפגעהיטן די גאנצע צייט, זאגט ער די דרך איז ווען צוויי מענטשן פייטן איז ווען איינער זעט ער האלט ביים פארלירן טוט ער א ווילדע זאך וואס ער וואלט נישט געדארפט טון, למשל אין אונזער סירקלס גיבט מען א שטויס אין די ביצים און ער פאלט צוזאם, איז דער כהן גדול וויבאלד ער איז דאך דער גרויסער מבחר אנושי דער גרויסער מענטש יום כיפור וואס דורך אים גיבט דער אייבערשטער א כפרה פאר כלל ישראל, איז וויל דער סמך מם אים געבן א זעץ. איז במילא האט דאס געמוזט זיין א נס שלא אירע קרי לכהן גדול, די זעלבע מיט די האר פון די תפילין דארטן, די זעלבע איז אונז וואשן מיר זיך מים אחרונים, זייער אסאך זאכן, מען מוז געבן פארן לינקען אויכעט, אז דו געבסט נישט פארן לינקען עסטו קיינמאל נישט קענען טון גארנישט ווי ס'דארף צו זיין, איך האב געהערט אמאל א מעשה פון א גרויסן גדול, ער האט געלערנט אינדערהיים ביי איינע פון די גרויסע רבנים, און יענער האט דעם ערשטן בלאט אויף חידושים, אויף די גמרא האט ער עס נישט געוואלט דרוקן, האט מען אים געפרעגט פארוואס נישט, זאגט ער איך מוז געבן עפעס פארן סמך מם אויך, ווען נישט וועל איך נישט קענען אנקומען, א מענטש קען זיך נישט שלאגן מיט א מלאך, יעקב אבינו געווען די גרעסטע מבחר אנושי ביי אידן, האט געכאפט אזא שטויס פונעם מלאך אז ער איז הינקעדיג געווארן, יו קענט פייט א מלאך, מען מוז גיין צוביסלעך, און מען דרייט זיך אזוי, מען דרייט זיך אזוי, און צוביסלעך כאפט מען אריין א מצוה, און אזוי ווייטער. יעצט וויל איך ענק זאגן כלפי מה דברים אמורים וויל איך ענק זאגן, אונז זעמער אלע מודה אז די ליובאוויטשער רבי זאל זיין געזונט, ר' מנחם מענדל שנייערסאן, אונז זעמער אלע מודה אז ער איז געווען א מורא'דיגער קאפ שטיק, דאס וואס מ'האט ארום געשיקט שלוחים דאס האט מען נאך געטון אינדערהיים, דאס האט נאך זיין שווער אנגעהויבן, אבער אונז זעמער מודה אז זענען ביידע געווען גרויסע קאפ שטיקס. נו, וויאזוי קען דאס זיין אז דער בעל דבר לאזט מ'זאל פארן אויף מאנטענע און דא און דארט און מ'מאכט א קהילה, מ'ברענגט. מיט מזוזות מיט אלעם, מ'מוז דאך געבן עפעס פארן סמך מם אויכעט, איז וועל איך ענק זאגן, ליידער בעוונותינו הרבים געבן זיי פארן סמך מם די בעסטע און די חשוב'סטע זאך, די מקווה, דאס געבן זיי פארן סמך מם, איך געדענק ס'איז געווען א איד ס'איז געקומען דא מיט א קראנק קינד אויף סיאטל וואשינגטאן, און ער האט נישט געלעבט מיט זיין פרוי אפאר חדשים. און אז ער האט געמוזט גיין פאר טערעפי דאס קינד, זיין ווייב האט אפגעקאלט הרב ר' מאיר בראנדסדארפער און געזאגט זאלסט וויסן איך דארף יעצט האבן א מאן, איך בין, זעמער דא אין די פרעמד, אונז קען מיר נישט קיין שפראך, און מיין מאן רירט מיך נישט אן, האט ער געזאגט איך וויל מיט אים רעדן, קאלט ער אים אפ און ער פרעגט אים, זאג מיר איך וויל דיך עפעס פרעגן, דו ווייסט אז ס'איז דא מצות עונה, פארוואס טוסטו דאס נישט? דער רבי, יא, ס'איז דא א מצות עונה, ס'אבער נישט דא קיין כשר'ע מקווה, איך קען מיך נישט אויס, זאגט ער רוף אן נחום ראזענבערג ער זאל אראפקומען און ער וועט דיר מאכן די מקווה, ער וועט דיר זאגן צו ס'איז גוט צו נישט. זאגט ער רבי, איך ווייס נישט קיין נחום ראזנבערג, איך פרעג דיך אלע שאלות, איך גיי נישט פרעגן קיינעם, זאגט ער ר' נחום, אז עט ער זאגן ס'איז גוט, איז אזוי ווי איך זאג דיר ס'איז גוט, ווייל ער ווייסט וואס מ'דארף צו טון, און ער עט דיר נישט זאגן קיין שלעכטן פסק. שוין, ער רופט מיך אן, ר' נחום איר קענט אפשר אראפקומען אויף סיאטל וואשינגטאן צו באקוקן א מקווה, זאג איך חס ושלום, ווי קען איך דאס טון, איז דאך דארטן דא א רב, איך קען דאס נישט טון, זאג איך וואס איר דארפט טון איז איר דארפט די רב זאל מיך רופן. סא די רב קאלט מיך אפ, ער האט נישט געוואלט אבער ער האט מיך אפגעקאלט, פרעג איך אים זאג מיר איר קענט הלכות מקוואות? זאגט ער הערט אויס זינט איך האב חתונה געהאט האב איך דורך געלערנט גמרא רש"י תוספות אויף מסכת מקוואות בלאט אויף בלאט מיט א חברותא האב איך זיך שוין געזען מיט וועם איך האנדל, זאג איך אים איר ווייסט איר זענט באמת גרעסער? פון משה רבינו, זאגט ער שייגעץ וואס איר זענט אזוי רעדט מען, הער אויס משה רבינו האט נישט געקענט מסכת מקואות בלאט אויף בלאט און איר קענט יא, ראביי האו דעיר יו טאלק לייק דיס, זאג איך אים איר ווייסט אז מסכת מקואות פון וואס איר רעדט האט דער אייבישטער נאך נישט געגעבן אויף סיני, אפשר עט ער עס אונז אמאל געבן אבער דערווייל האט ער עס נאך נישט געגעבן, זאגט ער נאו יו מין איט, זאג איך אים נאו איי דאונט מין איט, האב איך דאך שוין געזען מיט וועם איך האנדל, האב איך געזאגט דעם רב הער מיך אויס, ווילסט מיך לאזן באקוקן דיין מקווה גוט און אז נישט. וועל איך זארגן פאר דעם אינגערמאן ער זאל האבן ווי צו גיין, זאגט ער הער אויס איך גיי דיך לאזן קוקן די מקווה, און איך האב אים צוריק גענפערט איך קום אבער נאר איך דארף נישט קיין געלט איך דארף פון דיר גארנישט איך דארף נאר צוויי תנאים טאמער כ'זאל זאגן אז ס'טויג עפעס נישט זאל מען עס שוין פיקסן איך פאר נישט אוועק ביז מ'פיקסט ווייל וואס האב איך פון דעם אז כ'האב דיר מגלה געווען אז ס'פסול און מ'נוצט עס במזיד, און די צווייטע וויל איך אז יעדער זאל דארט זיין ווען איך באקוק די מקווה ווייל נאכדעם ווען כ'על אוועק פארן וועט מען זאגן דער ראביי האט אזוי געזאגט דער ראביי האט אזוי געזאגט איך די אלע בולשיט וואס גייט פאר קען איך. שוין האט מסכים געווען, כ'קום דארט אן און כ'האב געטראפן דארטן א פייפ וואס די פייפ איז אריין געגאנגען אין די מקוה פון איין עק ביז צום צווייטן, ס'איז דורך געגאנגען די נקב השקה, ס'האט מען געווען געמאכט מיט נאך א פיס אויף ביידע זייטן לאנג, אז מ'האט געוואלט משיק זיין די מענער מקוה האט מען אראפגעלאזט די זייט, מ'האט געוואלט משיק זיין די פרוי מקוה האט מען אראפגעלאזט די זייט, א שטריק איז עס געווען, שוין, בקיצור ס'האט אבער געהאט שוין א גרויסן בויך, א געהעריגע בית קיבול, האב איך געזאגט פארן רב די מקוה איז פסול פאר איך קוק זי נאך אן איז זי פסול. פרעגט ער וואס דארף מען טוהן עס צו פאררעכטן, זאג איך גארנישט, שנייד אפ די פייפ פון ביידע זייטן, האסט א גראדן סעמענט און ס'איז אלעס כשר, און שוין. למעשה פרעגט ער מיך וואס איז מיט די אמאליגע טבילות, זאג איך דיין ווייב איז דאך נישט געגאנגען דא, פאר אנדערע זאלסטו דיך נישט זארגן. יעצט פאר ער האט געלאזט אפשניידן איז דא נאך א שטיקל מעשה אבער כ'בין נישט אריין באריכות, איך האב געשיקט א טיקעט, כ'האב אים געזאגט כ'שיק דיר א טיקעט פאר דיר און דיין ווייב און זאלסט פארן ביז לאס אנדזעלעס אין די מקווה, דאס איז פין סיעטל וואשינגטאן אויף לאס אנדזעלעס דאס איז א וועג פין זיבן אכט שעה מיט א פליגער, אין איך האב אים געשיקט דעם טיקעט זאגט ער מיר איך מיז אבער האבן נאך א טיקעט ווייל איך קען נישט קיין ענגליש, איך בין דאך דא ווי מען זאגט מיט א קראנק קינד איך קען נישט די שפראך, כ'האב אים געשיקט דרײַ טיקעטס איך געדענק דעמאלטס דאס געלט צוויי טויזנט פֿיר הונדערט דאלער נא פראבלעם איך האב אנגעזאגט אין דארט ווי ער האט געדארפט אנקימען אין קאליפארניע האב איך אנגעזאגט מען זאל וויסען סקימט א מענטש אין דאס איז דאס איז זיין מצב אין איך בעט אייך אז מען זאל ווארטן אויף אים קיצור די פרוי האט געווארט געווארט אין קיינמאל נישט אנגעקומען איז אוועק געגאנגען ער איז אנגעקומען צוויי ביינאכט סאו וואס קענסטו טון נעקסט אינדערפרי קאלט ער מיך אפ און דערציילט מיר וואס איז געשען האב איך אים געזאגט אזוי הער מיך אויס איך האב אפגעקאלט קודם די מקווה אידענע זאל עפענען די מקווה ביינאכט זאגט זי זי קען נישט ווייל סגייט מיט אזא אן אלארעם און זי מיז אפקאלן פינעף מענטשען פאר זי גייט עפענען די פאליס מיט דעם מיט יענעם האב איך יענעם אינגערמאן געזאגט אזוי הער מיך אויס קענסט דיך טובל'ען בייטאג נישט קיין שום פראבלעם א תלמיד חכם ביסטו אז מאפיל בטליתו וועסט נישט קוקן ווי מען טאר נישט און וועסט וואוינען מיט דיין פרוי, און איך האב געזאגט מאך עס נישט שנעל, מאך עס אז זי זאל ווי מען זאגט נהנה זיין בקירוב בשר, ווייל זי איז זייער צעבראכן, שוין, שטארק באדאנקט און אלעס איז געווען אין ארדענונג. נאכדעם איז געשען א מעשה אזוי אז ער איז צוריק געקומען, די גאנצע שטאט האט מרנן געווען,, ווייל אז איך גיי אויסגעבן צוויי טויזנט פֿיר הונדערט דאלער פאר טיקעטס און שיקן איינעם ביז קאליפארניע און דא איז דא א מקווה, איז אדער בין איך א משוגענער אדער ווייס איך א זאך וואס זיי ווייסן נישט. סאו האט זיך אויסגעוויזן ס'איז טאקע נישט געווען כשר. און פארוואס ברענג איך די גאנצע מעשה? ווייל איך וויל אז מען זאל וויסן, איבעראל כאפט זיך אריין דער סמך מם. דער סמך מם כאפט זיך אריין איבעראל. איז למעשה ליבאוויטש בויעט דאס מערסטע מקוואות. אפשר היינט מקווה יו עס עי בויעט אויך שוין, איך ווייס נישט, איך קען מיך נישט אויס מיט זייערע מעשות, אבער איך ווייס איין זאך, צו ס'איז כשר צו נישט איז א קוועסטשן מארק. ליבאוויטש האט לכתחילה א היתר פון ר' זלמן שמעון דווארקין וואס ער שרייבט ס'איז געווען א פרוי אין סענט לואיס וואס האט געזאגט די מקווה איז נישט גענוג זויבער האט ער געזאגט אז דו קענסט נעמען און לייגן א פילטער און עס אויספילטערן יעצט ווער ס'קוקט אין ר' זלמן שמעון דווארקין'ס תשובה זעהט אז ער זאגט מ'זאל נעמען א פילטער און עס פילטערן נישט קיין שום פראבלעם נאר די וואסער זאל נישט צוריקגיין אין צו די מקווה אליינס ס'זאל גיין דורכן בור זריעה. ס'גייט דורך א בור זריעה איז שוין נישט געפערליך ווייל ס'איז נישט ערגער ווי ווען ס'קומט אריין די מי העיר לכתחלה. יעצט איך האב אן אנדערן פאטענט וואס איך מאך איבעראל, איך קויף א טענק פון פלעסטיק ס'אזוי גרויס ווי די מקוה און איך לייג עס דארטן ערגעץ אריין ווי ס'איז דא פלאץ און איך פילטער אליינס דאס וואסער, שפארסט זיך איין וואסער, מ'מאכט זיכער אז די וואסער איז ווי מ'זאגט ס'האט גענוג קעמיקעלס מיט אלעם וואס ס'דארף צו זיין, איז במילא האסטו א געהעריגע כשר'ע מקוה און ס'איז נאך זויבערער ווי אלע מקווה'ס וואס ס'איז דא. די עדה החרדית איז ביי מיר א שקר בלאף ארגענעזעישן, איך גלייב זיי גארנישט, זיי זענען ליגענערס, איך האב געהאט א מעשה, ס'האט זיך אנגעהויבן די פילטער וואס האט געהייסן ריין, און איך האב אפגעקאלט ליטמאנאוויטש און געפרעגט וואס איז די מעשה, דו האסט א ריין פילטער צו נישט? האט ער מיר געזאגט ניין, אונז האמיר גארנישט, איך האב געהאט א פלאמבער ער איז אריין געגאנגען דארטן, ער האט געזאגט ער קומט עפעס פיקסן, ער געהאט פיקטשערס ווי ער האט יא די ריין, בין איך אויך דאס מפרסם געווען איבעראל, האט ער געשריבן צעטלעך אין גאנץ ירושלים. אינדערהיים אז מען זאל וויסן די רבנים זאגן אז ריין איז כשר, געפילטערט ריין, אבער איך האב געזאגט קיינער האט דיך נישט געפרעגט צו ס'איז כשר צו נישט, איך האב דיך געפרעגט צו די האסט עס און די האסט געזאגט א ליגן די האסט עס נישט, האסט מיר דעמאלטס געדארפט זאגן איך האב עס נאר איך האלט ס'איז כשר, און דאס זענען אלע ליגנערס, עטס געדענקטס אמאל איז געווען מען האט געטראפן טאנס און טאנס אויף נבילה פלייש מען האט אלעס אריין געברענגט צו די עדה החרדית און דער אלטער איך ווייס נישט וויאזוי ער הייסט דארטן דער אלטער ווייס. ער הייסט הרב יצחק טובי' ווייס. ער איז סופאוזעדלי די רב, ער איז אזוי רב ביי די עדה אזוי ווי ביידען איז פרעזידענט אין אמעריקע. ער האט נישט צוגעלאזט צוויי חדשים ביז מ'האט אלעס אויספארקויפט נאכדעם האט מען צוגעלאזט נאכדעם האט קיינער שוין נישט געדארפט גיין ס'איז אזאלעכע שקצים די גאנצע עדה החרדית יעדער הכשר מוז זיין א שייגעץ ווייל ס'ליגט אזויפיל געלט אז מ'דארף זיין א צדיק יסוד עולם מ'זאל נישט פארלוירן ווערן מיט אזויפיל געלט און שוין די עדה החרדית איז גארנישט בעסער היינט אמאל ווייס איך נישט. קיינמאל בין איך נישט געווען, דו ווייס איך נישט. יעדער האט זיך זיין לופ האול ווי דער בעל דבר כאפט אים אריין, דאס איז די, ס'שטארט ארויס די הארעלעך פון די טבילה. יעצט וויל איך ענק זאגן קלאר, הערטס אויס, ליבאוויטש טוט זייער אסאך פאר מקווה'ס און פאר טהרה, איך ווייס נישט צו ס'איז דא איין מקווה, ס'איז יא דא אפאר, ווייל איך אליינס האב געמאכט אפאר פאר זיי, איך האב מיך אויסגענומען מ'זאל נישט לייגן א פילטער, אבער איך ווייס נישט צו אויסער דעם צו ס'איז נאך דא איין מקווה וואס האבן נישט קיין פילטער, זיי האבן אלע פילטערס, יעצט זיי רופן מיך איך זאל בויען זייערע מקווה'ס, איך בוי עס. נאר איך לאז קיינמאל נישט איבער קיין הכשר ווייל איך טענה עז פאר עז אי'ם קאנסערנד די מקוה האט אן ערנסטן פראבלעם איז במילא האב איך גארנישט פון די מקוה אבער כ'האב אויף אזויפיל אז אזוי ווי דער חזון איש זאגט אז טאמער זעט א מענטש אז ער האט נישט קיין עצה זאל ער מאכן אז די מקוה זאל כאטש זיין כשר מן התורה אפילו ס'איז פסול מדרבנן איז ער כאטש מציל די פרוי פון א נידות דאורייתא אבער איך זאג זיי אלע איך האלט נישט פון ענקערע מקווה'ס ביי מיר איז א ליבאוויטשער מקוה כמאן דליתא אזוי ווי ס'איז נישט דא דארט האט זיך דער בעל דבר א. אריינגעכאפט, דער ליובאוויטשער רבי האט א בריוו וואס ער שרייבט אז מען זאל מאכן אז די וואסער זאל אריין קומען אויפן לאך פון דעם נקב פון דעם בור תחתון, פארוואס? ווייל דעמאלטס הייסט עס זריעה אויכעט, ס'הייסט נישט זריעה, עס איז שקר גמור, ווייל זריעה איז דאך דער חזון איש מסביר, ער ברענגט א ר"ש עס מוז זיין נזרע בתוכו, ס'איז נישט נזרע בתוכו, ס'איז אויף דעם, ס'איז נישט קיין זריעה, נאר וואס איך קען באשטיין זאל יא זיין זריעה, זאל נישט זיין זריעה, ווי שטייט דען אז ס'מוז זיין זריעה? אז ס'איז דא השקה איז אויך נישט געפערליך, און מ'האט אנגעהויבן צו דרייען מיט די מקווה'ס אזוי ווי מ'טאר נישט, איז דאס וויל איך מסביר זיין, יעצט איז שבת טהרה, מ'זאל וויסן, א ליבאוויטשער מקווה לאז איך נישט נוצן, איך האב באצאלט געלט מ'זאל פארן פון סיאטל וואשינגטאן ביז קאליפארניע, מ'זאל נישט דארפן נוצן א ליבאוויטשער מקווה, ווייל איך ווייס וואס אונזערע רבנים ווילן פון א מקווה, און דאס איז זייער דאס, ביי זיי האט זיך נאך א זאך אריינגעכאפט. א גרויס טייל פון זייערע שילן זענען גע'גנב'עט, פשוט גע'גנב'עט, זענען געקומען לעצטנס צו אונז אויכעט א יאר צוריק אמאל אנצו קומען צוויי ליובאוויטשער בחורים זיי זאלן נאכזאגן א ווארט פון רעבן ביי שאלעשידעס, האב איך געהייסן מען זאל זיי ארויסווארפן, איך וויל נישט הערן דאס ווארט פון רעבן, ווייל מארגן גייט ער זאגן אז ער איז דא א מעמבער און מארגן גייט ער זאגן אז ס'איז זיין די שול, אזוי האבן זיי גע'גנב'עט הונדערטער שילן וואס אונז ווייס מיר, שילן אין מאנהעטן אויף טווענטי פאורט סטריט האבן זיי גע'גנב'עט א שול, זיי זענען אזוי ווי ס'איז דא וועלטס גנבים אזוי זיי זענען שול גנבים, דעטס איט, דאס א מצוות מוז זיין. חת"ת מיטן תחת מיט די אלע שטותים וואס זיי האבן, א כשרע מקוה קענען זיי נישט צושטעלן, ס'קאסט צו מאכן א פלעסטיק טענק קאסט צו קויפן און אריין לייגן קאסט אסאך געלט געזאגט צוויי הונדערט דאלער דריי הונדערט דאלער און דארטן האסטו א פילטער און קענסט עס דורך פילטערן און צולייגן וויפיל קעמיקעלס דו ווילסט איך קען דיך אויסלערנען וויאזוי מען לייגט קעמיקעלס און וויאזוי מען טשעקט עס. נאר גארנישט אונז וויל מיר אזוי ווי דער מהרש"ב דער עה דער מהרש"ב האט אויך געהאט א פילטער וואס האקט עטס א טשייניק זענטס דרערד ליגערס עטס האטס ווי מען רופט עס אין סייקאלעדזשי, סעלעקטיוו ליסענינג, וואס דו ווילסט הערסטו און וואס דו ווילסט נישט הערסטו נישט. איז וויל איך פרעגן, וואסערע א קיטרוג איז דא אין הימל אז ס'איז נישט דא א כשר'ע מקווה כמעט אין די גאנצע וועלט? אלעס האט די פילטערס, און מען רעדט זיך איין אז אן דעם עט מען קראנק ווערן, ס'איז נישט אמת, איך פיר זייער אסאך מקווה'ס און זיי האבן נישט קיין פילטער און קיינער ברוך השם נישט קראנק געווארן אין די קאוויד סיזען. קיינער ברוך השם נישט קראנק געווארן, נאר כ'האב געטענה'ט נישט פון די מקווה ווערסטו קראנק, ווערסט קראנק מען זעצט זיך אראפ און יענער קומט ארויס מיטן נאקעטן לייב, זעצט זיך אראפ לעבן די מקווה זיך אפרוען צוויי מינוט און דאס וואסער גייט אראפ, די וועדזשיינע איז אפן אונטן ווייל א פרוי זיצט אויף איר וועדזשיינע, ווען א פרוי ליינט קריאת שמע נאקעטערהייט איז עס אויכעט צניעות'דיג ווייל איר אבר איז אונטן און ס'לאזט זיך ארויס אביסל ליחות פון דארטן און זעצט זיך א צווייטע פרוי און זי כאפט עס אריין. ס'האט גארנישט צו טון מיטן גרויסן וואסער פון די מקווה, ווארום ווען ס'זאל טאקע יא האבן צו טון מיטן וואסער פון די מקווה, וואלט נישט געווען א סווימינג פול אין די וועלט וואס מ'וואלט געקענט גיין אין דעם, און דערווייל קען מען גיין אין אלע סווימינג פולס. איי ס'האט א פילטער? יא, אבער דעמאלטס איז איין פרוי געגאנגען ביז די צווייטע פרוי גייט, האט די פילטער נישט געמוזט ארבעטן. סאו וויל איך ענק זאגן, עטס זוכט באמת טהרה, הערטס אויף מיט די באלאוניס מיט די שטותים, אי אי זאגט מיר א ליובאוויטשער, איך וויל אזוי ווי דער דער רבי דער צמח צדק האט געהאט א מקווה, זאג איך, אה פארדריי נישט קיין קאפ, דער צמח צדק האט נישט געהאט. קיין פילטערס, נאכנישט געווען אין זיינע צייטן קיין פילטערס, כ'האב ענק שוין פארציילט, כ'וועל עס נאכאמאל פארציילן, מיר האט דערציילט א איד פון מאנטריאל, ער האט מיר געזאגט אז זיין טאטע איז געווען א סוחר אין פוילן, און ער האט געהאנדלט מיט עה, מען האט דעמאלטס ארויסגעגעבן פילטערס, איז געגאנגען פרעגן דעם באבובער רב, נישט ר' שלמה, ר' שלמה'ס טאטן איז ער געגאנגען פרעגן, און געפרעגט ס'דא אן אינוועסטמענט איך זאל אריינלייגן אין דעם געלט צו נישט, האט אים דער באבובער רב געזאגט, איך וויל מיט דיר מיטפארן מארגן ווען דו גייסט עס באקוקן, און דער איד האט שוין אנגעהויבן צו האבן מחשבות זרות, איז דאס א.

דאס צי מיט אן אייזן צו נישט, דריי זיך איבער די שיטות און די ראשונים. אויב ס'איז דא א מציאות אז מ'קען נישט שלעפן פון אויבן אן א לאך אין די מקווה, דאס איז דאך די כשר'סטע מקווה וואס ס'וועט זיין, קויף מיר שוין איינס. האט ער אנגעהויבן צו וויינען, דער איד זאגט אים, רבי כ'האב דאך אויסער געווען ביסט א גנב, כ'האב נישט געגלייבט ביסט אזא צדיק, יעדע זאך וואס די הערסט א פאטענט, דאס וועט זיין גוט פאר הייליגקייט, פאר די מקווה, זא וויל איך ענק זאגן, זאלטס אויפהערן מיט ענקערע משוגענע זאכן אין מהר"ם שיק'ס צייט איז נאכנישט געווען אין דעם. די אלע פריעריגע די צמח צדק סאיז נישט געווען קיין פילטערס נאר עטס האט סעלעקטיוו ליסענינג וואס די ווילסט הערסטו וואס די ווילסט נישט הערסטו נישט איז ממילא וויל איך בעטן די אלע חב"ד מקואות און אויך אין ארץ ישראל וואס מגייט נאך די עדה החרידות ס'אלץ ביזנעס זיי פארקויפן אזא פילטער פאר דריי פיר טויזענט דאלער און זיי זאגן פאר יענעם איך האב דיר געגעבן פאר די עדה אזוינפיל און אזוינפיל איך האב געכאפט ליטמאנאוויטשן דער באלעבאס פון די עדה היינט אויף די מקואות איז א ליגענער מער פון דעם האב איך נישט וואס צו רעדן. כ'גלייב אים גארנישט טון. דאס איז א חלק פון די זאך וואס מ'דארף וואטשן. יעצט איז דער שבת טהרה, מ'זאל זיין טהר אזוי ווי מ'דארף און נישט אייגענע פאטענטן. יעצט איז דא איין גוטע זאך וואס איז ארויסגעקומען פון אוקריינע, איז זיי למשל אזא טרענסדזשענדער אזוי ווי עבי בעיבי שטיין, ביי זיי הייסט ער ווייטער א זכר און ער איז מיליטער פליכטיג.

סעד דעט א גלאבעל פענדעמיק איז די אנלי טינג דעט מעי סעיוו דעיר ווארלד גאווערמענט. דיס איז א בייאלאגיעקל ווארפעיר עידזשענט דעט העט ליעקט אוט אוו די וואהען לעבארטארי. לוק עט די העד אוו די קענעדיען העלט מיניסטרי, שי סעד וואט טו וויקס עגאו, ווי פלעיד די קליפ העיר, שי סעד אוי איטס קאמען בעק.

יו נאו, איי טינק שוט בי קווייט קאנסערנינג טו אלל אוו אס. יעצט דא לייג איך ענק ארויף אן ארטיקל אז אין די גוישע שולעס האבן זיי געמאכט אז די עלטערן טארן נישט אויספרעגן די קינדער און און זיי ווייסן אפילו נישט אז מען לערנט מיט די קינדער אנדערע דזשענדערס וואס זיי זענען, מען קען לערן מיט א יונגעל ס'איז א מיידל מיט א מיידל ס'איז א יונגעל און מען טאר זיך ליגעל נישט אריינמישן, יעצט דאס איז נאר אין פאבליק סקול אבער וואס ס'איז אין פאבליק סקול היינט